א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא. אנהייבן מיט ארויפלייגן א רעקארדינג וואס איז פון אפאר וואכן וואס איינער לאזט מיר איבער מעסעדזשעס און איך האב געזאגט איך וויל נישט מיט אים רעדן איך וויל אים נישט ענטפערן ווייל ער באליידיגט דעם דברי יואל זאגט ער ער האט קיינמאל נישט באליידיגט דעם דברי יואל סאו קודם וויל איך ארויפלייגן ווי ער האט גערעדט אויפן הייליגן רעבן און ווי ער זאגט א ליגנט ער האט נישט גערעדט יעצט כדי זאלסט וויסן און האבן א מושג וויפיל טויזענטער טעלעפאונס ס'גייען דורך זאלסטו פארשטיין פארוואס איך האב נישט געענטפערט ביז יעצט יעצט זאל איך ארויפלייגן זיין ריקארדינג. יו העוו פייוו טאוזענד ניין האנדרעד פיפטי פאר.

איין מין שיעור אויף אָפּצוהיטן די קינדער פֿאַר ראָש השנה, פֿאַר יום כּיפּור און פֿאַר סוכּות און פֿאַר די צווייטע טעג עקסטער. נאָכדעם האָב איך געזאָגט שיעורים וויאַזוי מע גרייט זיך צו פֿאַר די בני-עלייה. און נאָכדעם האָב איך גערעדט פֿאַר די מענטשן וואָס זענען נישט קיין בני-עלייה, נעבעך די נידעריקערע קלאַס, די בחורים וואָס מע האָט מאָלעסטעד און זענען שוין פֿאַרזונקען און זיי גייען שוין אין, אין אַלע ד' רוחות העולם ווי מע טאָר נישט. און איך האָב באַקומען אַ. פידבעק ווי גוט דאס איז געווען, מענטשן האבן אנגעהויבן, זיי האבן אנגעהויבן צו טון צו די זאך, עס איז אנבעליוועבל. סאו ווייל איר האט עפעס א שאלה צו פרעגן מוז איך אפשטעלן אין מיין גאנצן אפאראט און זאגן אה א איד האט מיך געפרעגט א שאלה וואס ער מיינט דאך נאר לקנטר עניוועי ער פרעגט וויאזוי איך מעג עסן ווען איך זאג אז אלעס איז טרייף איך טאר נישט עסן נאר כדי חיותו צו כדי חיותו טאר איך אויך נישט עסן. ט, איך וויל דיר עפעס זאגן, דו טוהסט עס אויך נישט. ס'איז פאר דיר פונקט אזוי טרייפע ווי פאר מיר. איך זאג נאר, און דו זאגסט עס נישט. אבער דו ווייסט אז ס'איז נישט כשר. כ'האב גערעדט די וואך, כ'האב געפרעגט א קשיא. איך האב געוואלט זיין א פרומער, און איך בין געגאנגען, כ'האב גענומען וואס פאפא שעכט, זיי לייגן ארויף א בלויען לעיבל, ס'פארט אראפ א דיין מיט אלעם, און מ'געט אבאכט ביי ר' אהרן'ס בית השחיטה. האב איך געהאלטן, צווישן אלע חומרות פון פאפא רב, און צווישן אלע חומרות פון ר' אהרן, עס איך זיכער כשר'ס יא, ליטעל דיד איי נאו, ווער איך געוואויר אז זיי האבן גע'שחט'ן מאסקאווי דאק, האט קיינער נישט געוויסט פון מאסקאווי דאק, איך האב גערעדט דערפון די וואך, ווי איז געווען פאפא, ווי איז געווען בעלז, איך הער אויף זיין משגיח פון בעלז וואוינט אין מאנרא א גאנצע וואך, ער איז משגיח, וואטס גאוינג אן היער, און יעדער קאלט אפ ר' נחום, איר פרעגט מיך אזא טיפע קשיא, ס'האט נישט קיין תירוץ, ווי איז געווען קלויזנבורג, קלויזנבורג רב האט געוואינט. און ער האט געזאגט אין אמעריקע איז דא נאר טרייפות און זיי האבן אייגענעם שוחט און ס'טוט זיך הער איך יעצט אז זיי שעכטן גאר ביי ר' אהרן'ען איך וויל וויסן וויאזוי מעגט עטץ דאס טוהן נאכדעם לאמיר גיין ווייטער די ווען מען האט געשחטן דעם מאסקאווי דאק וואס דאס איז א טרייפענער עוף און ס'איז ארויסגעגאנגען די הייסע בלוט אויף אלע טישן מיט אלעם איז איינער געגאנגען דאס אלעס כשר'ן האט מען געכשר'ט די חלפים ווייל מ'גייט דאך שעכטן יעצט כשר'ס בינגא! יעדער לאכט! איך זאג אייך רבנים קאלן מיך אפ און זיי לאכן וואסערע א דבר פשוט איך רעד און ווייל דאס איז אזוי עמוק עמוק אז קיינער האט עס נישט געכאפט. ס'איז א דזשאוק! און נאכדעם וויל איך פרעגן נאך א זאך. ס'האט מיר געזאגט א שוחט אזוי צו שעכטן די דאק, מאסקאווע דאק צו אנדערע דאק, די קנה און די ושט זענען זייער הארט וועגן דעם מען קען נישט שעכטן צופיל מיט אמאל, מען מוז בודק זיין כסדר די מעסער און מען טרעפט פגימות. זאגט ער מיר, דער שוחט וואס האט נישט געוויסט א חילוק צווישן מאסקאווע דאק און האט נישט געוויסט א חילוק צווישן די געהעריגע הינדלעך, זאגט ער דער שוחט טאר נישט שעכטן ווייל דער האט נישט קיין הרגשה, ער זאגט צו שעכטן מאסקאווע דאק מיט די אנדערע דאק איז די ושט איז אזוי ווי צו שניידן אין ראבער, מען מוז זיין א מורא'דיגער מומחה אז מען זאל נישט. דריקן דערויף מען זאל שניידן. סאו איך וויל פארשטיין דאס אלע די גאנצע זאך איז אלעס פארגעסן געווארן קיינער האט דאס נישט געוויסט איז במילא זאגסטו אז איך טאר נישט עסן ווייל איך האלט ס'איז טרייפה און דו מיינסט אז דו מעגסט יא דו ביסט אין די זעלבע שיף ווי איך יעצט זאגסטו אז איך זאל עסן ברויט זאגסט זייער גוט ברויט איז יא כשר איך וויל דיר פארציילן א מעשה ס'איז געווען דא אמאל ווען מען האט געכאפט אלע בעקערס האבן געקויפט פראוזן עגס, וואס הייסט פראוזן עגס? פראוזן עגס איז אזא מין ספעשעלטי אז די בעקער זאלן נישט מוזן אויפקלאפן יעדע איי, קויפט מען דאס אין א גרויסן האלסעילער וואס ער קויפט אפ מיליאנער מיליאנער אייער און ער פירט דאס אלעס אדורך דורך א מאשין, ס'קראכט עס אויף און ס'קומט ארויס, יעצט אין דעם האט מען געטראפן זייער אסאך. בלוטסטראפן, און מ'האט שוין געטראפן טשיקנס וואס האבן אנגעהויבן צו ווערן טשיקנס. ס'איז צו א גרויסע מאס פראדאקשן מ'זאל קענען דורכקוקן יעדעס איינע. מ'נעמט מסתם ארויס אפאר אבער ס'איז א ביזנעס. איז דעמאלטס האט מען געכאפט סאנדער, קאף, אלע בעיקעריס האבן געקויפט די פראוזן אייער. און דער אמת איז זיי האבן געטענה'ט אונז האבן מיר נישט געוואוסט. יעצט, דא איז געווען א בעל מכשיר אינוואלווד. כ'האב געוואלט וויסן דער בעל מכשיר האט אויך נישט געוואוסט? און טאמער ווייסט ער אויך נישט וואס מעג מען דעמאלטס יא עסן? איך ווייס שוין נישט וואס דער בעל מכשיר ווייסט און וואס ער ווייסט נישט. עניהאו, ס'איז געווען דעמאלטס איך געדענק, דער מיסטער סאנדער פון לי עוועניו קארנער פען סטריט, ער איז אריין צום דיין, און געזאגט מ'האט מיך געכאפט, ס'איז געווען א שוגג, מ'האט געהייסן זאל זיך כשר'ן די אויוונס, מ'האט געהייסן זאל באצאלן עפעס קנס פאר צדקה, ווייל צו די אידן וואס האבן עס געגעסן איז נישט אנגעקומען גארנישט, ווייס נישט ווי עס איז אנגעקומען אבער עכ"פ מ'האט עס פראבירט צו פאררעכטן. איז דא א איד ס'ער איז א האלסעיל דיסטריביוטער און ער איז אין עקזיט עיט אויף ניו דזשערסי טורנפייק איך ווייס נישט אפשר היינט שוין נישט דעמאלטס איז ער געווען איך האב גוט געקענט דעם איד זאגט ער מיר די ביזנעס האט געפייגערט פארוואס ווייל די בעיקעריס האבן אנגעהויבן נישט צו קויפן די אייער א יאר שפעטער טרעף איך אים ווידער פרעג איך אים שוין קען איך זאגן א אמאל אויף דיין ביזנעס איז שוין דורך א יאהר און מ'עט זעהן ס'האט זיך געפייגערט מ'עט זעהן צו מ'קען מאכן עליית נשמה זאגט ער אה ביזנעס איז עז גוד עז יוזשעל פרעג איך וואס איז געשעהן זאגט ער דו נאר דו יעדער תעמולה דויערט דריי וואכן איבערגעקערט די שטאט ס'האט זיך געטוהן ס'האט זיך געדרייט די בעקערס זענען געלאפן כשר'ן די קאשויער קינדער די וואס האבן עס אנגעדרייט. זענען שוין אויך מיד געווארן, און א גוטן טאג, ס'פארט ווייטער. זאג איך אים, דו מיינסט ערנסט אז מ'קויפט ווייטער די אייער? זאגט ער, אוודאי קויפט מען, וואס האסטו געמיינט, די וועלט האט זיך אפגעשטעלט? זאגט ער, און האט מען געזאגט אז מיל מארט האט טרייפן פלייש האט זיך די וועלט אפגעשטעלט? צו מ'האט געזאגט אז דער האט פארקויפט דאס, צו דער האט פארקויפט יענץ, די וועלט איז געבליבן שטיין? א נעכטיגן טאג, ס'איז עולם כמנהגו נוהג, יעדע זאך וואס דו מאכסט היינט א דענט, געדויערט אפאר וואכן. אה, האסט געמאכט א דענט אין מקוואות, האסט געמאכט א פענאמענעל דזשאב, היינט נעמט מען אריין מענדעלע טייטלבוים ער זאל זיין דער משגיח אויף א מקווה, ער קען אמאל הלכות מקוואות, ער ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך, און אזוי האט מען גענומען איבעראל מענטשן וואס האבן גארנישט געקענט, איז דא היינט א שאלה וואס א מקווה איד פרעגט א רב, ס'איז א דזשאוק, זאגט ער איין זאך האסטו גוט געטון, האסט דיך אריינגעלייגט אין דעם אפהיטן קינדער, דעיס א זאך וואס ס'בלייבט, פארוואס? ווייל סוף כל סוף צו עסן א טרייפענעם טשיקן צו נישט, צו א טרייפענע איי צו נישט, דער עולם איז היינט נישט מדקדק, פארוואס? ווייל מ'טראסט עניוועי נישט דעם רב, ליידער ס'געקומען צו אזא פונקט וואס מ'טראסט אים נישט, און דער עולם וויל פרעסן, מאכן זיך נישט וויסענדיג, טאטשן א קינד, ווערט דאס קינד מענטעלי דיסטורבד, און ס'איז דא געווען פאריגע וואך פיר לוויות, און ס'איז דא יעדע וואך, ס'היינט שוין אויך דא א לוויה, ס'טוט זיך שוין, ס'איז שוין געווארן לעבעדיג אין שטאט, סאו צו דאס האף איך, ס'זעהט אויס אז דאס גייט אנהאלטן, אבער נארמאל? דו האסט מעורר געווען אז מ'האט אריינגעברענגט א טרעילער לאוד פון טשיינע טרייע ציצית וואס איז געווען אינגאנצן טרייף און פסל גוים האבן עס געמאכט און דאס האט איינעם געבאדערט, איצעלע פומפ איז אראפגעגאנגען דעמאלטס צו די קליערינג האוז, מ'האט עס געקליערט, ס'איז פארקויפט, ס'איז אין אלע גאסן.

סא דאס איז די גאנצע זאך מיט די הכשרים, סא דו האלטסט אז איך מעג עסן נאר ברויט, נו ווי דא כשר'ע ברויט, אז די אייער איז א שאלה אויף די טשיקענס וואס זענען נבילה, עס איז דא צענליגע אינגרידיענטס וואס די רב ווייסט אפילו נישט וואס טוט זיך מיט זיך, איך האב א חבר וואס האט א בעיקערי אין בארא פארק, עס איז אריינגעקומען א רב, און די רב האט אנגעהויבן דורכצוקוקן יעדן יעדע זאך וואס ער נוצט, זאגט ער מיר העלפט פון די זאכן האט נישט ער געוויסט און נישט די רב געוויסט פון ווי דאס קומט און וואס דאס איז און אזוי ווייטער. סא וואס האקט ער א טשייניק? סאיז די זעלבע פאר יעדן, אויב עסן קענסטו אלעס עסן סאיז טרייפה, און אז די ווילסט עסן נאר כשר'ס. איז דער ר' שלמה ווערצבערגער געווען א שוחט אין מאנטריאל? האט אמאל געזאגט, כהאב געהערט ווען ער זאגט עס, ווילט עסן כשר'ס, עסט שטיינער פון די גאס, נאר זאג וואשט עס אפ פארדעם, סזאל נישט זיין שמוציג. דעטס אלל, און די שוחט זאגט עס שוין, דער נאובאדי דינייס איט, ס'איז יעצט אוועק א שוחט זכרונו לברכה, איז ארויסגעקומען די עד פיקטשערס אין די וואך הייסט עס, שרייבט מען ער איז געווען אזא צדיק, א קדוש, פי יא, שפעטער איז ער געווארן א מלמד. צווישן האט ער געכאפט א זונה, איז בין איך אמאל אריין, און ס'איז געווען אויף הופער סטריט, איז געווען דארטן א תלמוד תורה, איך מיין ס'איז געווען שאפראן, איך געדענק נישט ווער ס'איז געווען, נאר אזויפיל געדענק איך אז ס'האט געהאנדלט מיט ר' פישעלע בראך'ס א ברודער. כ'האב אריינגעשטעלט דארט א קינד ער זאל לערנען, ווען כ'האב געהערט אז מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די מעשה נבלה, כ'האב געזען אז ער דרייעט זיך דארט אין תלמוד תורה, בין איך צוגעגאנגען, כ'האב געזאגט רחמנא לצלן אזא איד לאזט מען זיך דא דרייען? און כ'האב גראד גענומען מיין קינד, כ'האב אים אוועקגענומען פון דארט, כ'האב אים גענומען אין אן אנדערע תלמוד תורה, און היינט גייט ער אראפ אין די וואך, און אינעם איד, און אינעם בלאט, און אלע צייטונגען, א קדוש, א הייליגער מענטש געווען, און וויפיל אנדערע שוחטים האט מען געכאפט? און ס'איז דא איינער וואס ער איז געווען דער משגיח ביי די שחיטה, דא אין פענסלעוועניע, און ער האט אנגעמאכט א שווארץ קינד, דאס קינד איז היינט פערצן פופצן, ער צאלט אלימאני זעקס הונדערט און פופציג דאלער א חודש, און וויפיל איז דא אזאלכע צענליגע וואס מען ווייסט נישט, און נישט יעדער איז שוואנגער געווארן, כ'מיין דאס איז א דזשאוק, רובאשקין איז צוגעשפארט שוין איך ווייס נישט וויפיל יאר, און קוק מען דערטראגט נאך אין די גאנצע וועלט זיינע פליישן. דער בעל מכשיר האט געזאגט אז יענער טויג נישט, יענער האט געזאגט אז יענער טויג נישט, בקיצור מ'האט אריינגענומען דעם וואס איז גוט, ער קוקט נישט, ס'פארט ווי א באן, עטס ווילטס איינפאפן אז ס'איז דא כשר'ס? דו טארסט אויך נישט עסן, און קיין ברויט טארסטו אויך נישט עסן. מיר האט דערציילט איינער, זיי זאגן סאלאמאן איז זייער א כשר'ע שחיטה, מיר האט דערציילט איינער, ער איז דארט משגיח, האט ער מיר געזאגט, ס'איז די זעלבע ווי איבעראל, און ער האט מיר אויסגערעכנט ס'איז דא אפאר קלים וריקים. און ביינאכט גייען זיי ווי מען דארף נישט, און ער האט מיר דערציילט אז דער הויפט משגיח פארט אפילו נישט אהיים א גאנץ יאר צו זיין ווייב, איך האב געוואלט וויסן ער ברויך שוין נישט קיין ווייב, וואס ער איז שוין געווארן א משגיח אויף בהמות איז ער שוין אקעי, די גמרא ברענגט אז ס'איז געווען איינער האט געמאכט משכב זכר מיט א טויטע בהמה, כ'מיין ווען דו ביסט אין די קרענק ביסטו אין די קרענק, סאו יעדער זאגט דאס איז גוט יענץ איז גוט, ס'איז אלעס טיף טייער אין דר'ערד. און פארטיג. דער ברענגט מיר אז מ'האט געזאגט אהרן האט די בעסטע חומרות הידורים. אונז האבן מיר זיך געשלאגן מיט אים א יאר און א יאר און א האלב, ביז ער האט אנגעהויבן בודק צו זיין צומת הגידין. איך האב געזאגט, איך קום פון ארץ ישראל, כ'האב דארט געלערנט, כ'האב דארט געלערנט בודק זיין צומת הגידין, און דו דארפסט עס טון. האט ער געזאגט, ניין, ס'איז נאר מיעוט דמיעוט. יעצט אזוי ווי זלמן לייב האט א שחיטה און ער האט א שחיטה שוין געווארן א רבי דעם אונקער ניין ס'איז געקומען עפעס א ליטווישער איד האט אים געוויזן אז ס'טויג נישט סאו יעצט שרייט ער רבותי ס'איז טרייפה און וואס איז געווען די גאנצע צייט ווען דו האסט געגעבן צומת הגידין טבח שיצא מתחת ידו נבילה שחיטתו אסורה דו ביסט שוין נישט באגלייבט עניוועי דאס איז די.

איך ווייס נישט וואס דאס איז שקר גמור, איך האב דאס נישט געזאגט. שוין דאס האט אן אנדערער געזאגט, ס'איז די גמרא זאגט ס'מוז זיין א בבואה דבבואה ווייל טאמער נישט האב איך מורא ס'איז א שד הייסט ס'איז די זעלבער קול קומט אריין ביידע פון א אנליסטעד נאמבער און איר האט עס נישט געזאגט יעצט וויל איך אייך שפילן פון ערב יום כיפור וואס איר האט יא געזאגט ירא הקהל וישפוט צו איר האט יא געזאגט צו איר האט נישט געזאגט.

א טאטע, א מאמע, א רבי וואס שלאגן א קינד זאל די קינד רופן ניין וואן וואן, דאס איז דאס נחום, דאס איז זיכער אקעגן די תורה, אין חומש אין רשי שטייט אין רשי אין פרשת משפטים שטייט אז א אב המכה את בנו און די זון איז געשטארבן פון די קלעפ גייט ער נישט אין גלות ווייל א טאטע מעג שלאגן און ס'איז א מצוה צו שלאגן, ס'איז א גמרא מכות, אין גמרא שטייט דארט אז אפילו. ער לערנט גוט, איז נאך אלס א מצוה אים צו שלאגן, די שאלה איז פארוואס? ר' משה האט א תשובה וועגן דעם. און נאכאמאל, איר האט געזאגט אז אז אז א טאטע, א מאמע, א רעבע וויל שלאגן דארף מען רופן ניין וואן וואן, חלילה! א רעבע מעג שלאגן שטייט בפירוש אין גמרא בבא בתרא דארף מען ערקתא דמסאנא, אזוי שטייט אין שולחן ערוך. ס'איז איין זאך. נאך האט איר געזאגט א רעבע האט געזאגט עפעס א נישט קיין שיינע זאך. איר האט געזאגט מען דארף אים ארויסווארפן. כ'פארשטיי נישט, וויאזוי קען מען אים ארויסווארפן? ווי קענט איר זאגן אזא עדות, איר האט נישט קיין גביית עדות בפניו? איר האט געזאגט אין נאמען פון רבי יונתן אז מ'דארף האבן גביית עדות בפניו. איר זאגט מען טוהן אקעגן אייך, ס'איז געווען אן א גביית עדות בפניכם. ווי אזוי ווילט איר אז מ'זאל ארויסווארפן א מלמד אן א גביית עדות בפניו?
און איר האט שוין ארויסגעגעבן א פסק, וואס ווי ווי ווילט איר מ'זאל אייך פאלגן? איר אליינס האט געזאגט ביי די דין תורה פון באבוב האט איר געזאגט אז איר קענט נישט קיין חושן משפט, וויאזוי ווילט איר פסק'נען דא? שוין יעצט לאמיר גיין צו סטארט. איר זאגט אז איך האב נישט גביית עדות געווען בפניו, ס'איז געווען שלא בפניו, איך וויל אייך פרעגן א זאך, איר האט דען מיך אפגעקאלט פרעגן וויאזוי די מעשה איז געווען? ניין. קודם האט איר גענומען א שטעלע, איר זענט אזוי ווי די אלטע אזיאטישע מארמאראשער חיות. יעצט לאמיך אייך דערציילן. ס'האט מיך אפגעקאלט א טאטע, און זיין זון איז בר מצוה, ער איז שוין באגלייבט, און ער האט געזאגט טאטי ער האט געזאגט פאר א יונגל דו שמאק. למעשה האב איך געפרעגט נאך צוויי יונגלעך פון יענעם חדר, און אלע האבן געזאגט ער האט עס געזאגט ברבים, און ער האט עס געזאגט עטליכע מאל, סאו וואס הייסט איך האב נישט גביית עדות געווען? איר ווייסט דען צו איך האב גביית עדות געווען צו נישט? איך האב יא גביית עדות געווען. איך וואלט נישט גערירט זיך אן דעם וואס איך זאל גביית עדות זיין, ווייל דער טאטע וואס האט מיך אפגעקאלט קען איך נישט. און ווען איך האב נישט גביית עדות וואלט איך עס נישט ארויפגעלייגט, ווייל קען זיין ער האט נישט באצאלט שכר לימוד, און ממילא וויל ער אנמאכן אויף די ישיבה א מעשה. נאכדעם האט זיך אנגעהויבן אן אנדערע זאך, צו שמאק איז א שמוציג ווארט צו נישט. האב איך אויף דעם מסביר געווען, קודם איז עס זייער א שמוציג ווארט. ווייל מען נוצט עס פאר זייער נישט קיין איידלע זאך, עס קומט פון די דייטשן, און איינער שמעקט זיך גוט אן זאגט מען אים זי שמעקן, ממילא האט זיך עס געמאכט דאס אז מען רופט עס א מיעס ווארט ווען ווען מען וויל טוהן מעשה תעתועים מיט מעשה מנוול. אבער איך האב מסביר געווען אז איך האב נישט קיין פראבלעם צו עס איז א מיעס ווארט צו נישט, איך בין נישט דן די מלמד צו עס איז א מיעס ווארט צו נישט, איך בין דן די מלמד פאר לעיבלינג, לעיבלינג מיינט ווען ער זאגט אים די רויטער, איז עס די זעלבע זאך, כ'האב שוין פארציילט א מעשה באריכות, אמאל האט זיך א בחור געוואלט נעמען דאס לעבן, כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל, ווייל מ'האט אים יעדעס מאל גערופן די רויטער, און זיין טאטע האט אים געזאגט, ווען דו'סט פארן אויף ארץ ישראל, דו'סט זיין אין ישיבה האט זיך סוף, ווען ער איז אנגעקומען האט אים יעדער געגעבן שלום מיטן נאמען די רויטער, האט ער מיר געזאגט אז ער וויל גיין שווימען אין תל ברוך, זאג איך אים רב איד, א וויזשניצער גייט נישט שווימען ביים ים, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת איך וויל מיר נעמען דאס לעבן, איך קען נישט מער אנהאלטן. בין איך אריין אין די ישיבה, איך האב עס אויסגעסטרעטענט, איך האב געזאגט א בחור שטארבט פון קענסער און מען דארף האבן בלוט, און יעדער האט געוואלט געבן בלוט, זאג איך זיי רבותי ס'איז גארנישט, ס'איז א בחור פון אמעריקע וואס ער וויל נישט מען זאל אים רופן רויטער, און יעדער האט עס אויפגעהערט. דער אמרי חיים האט מיר באדאנקט פאר דעם, כאטשיג ער איז שוין געווען דעמאלטס שוואך און ער איז שוין נישט געווען אזוי אין די ישיבה, מען האט עס אים פארציילט האט ער מיר באדאנקט. איז וויל איך דיר זאגן, לעיבלינג איז דיסעיבלינג, ס'איז די ארגסטע עבירה וואס איז דא, רופסט אים רויטער, צו דו רופסט אים א ניקנעים, איטס די ווארסט טינג דעט דער איז. און איך האב דאס מסביר געווען פאר די ישיבה, און לויט ווי איך האב באקומען א ידיעה האבן זיי מיר ארויסגעווארפן, אזוי האב איך באקומען א ידיעה, איך ווייס נאך נישט ווייל איך קען נישט נאכגיין יעדע מעשה, אבער דאס איז קלאר אז איך האב געהאט גביית עדות געווען ער האט עס געזאגט ברבים, ער זאגט די חדר האט זיך נישט געשעמט, זענען דאך אזאלעכע לאולייפס די היינטיגע מלמדים אז זיי שעמען זיך פאר גארנישט, סא האסט אויף מיך קודם אטאקירט, יעצט גייט זיך אנהייבן א מעשה אז ער האט עס יא געזאגט, פיין. יעצט, דו זאגסט וועגן שלאגן, לאמיך דיר עפעס זאגן. ס'איז דא א גאנצע אריכות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין, ווייל טאמער וועל איך אריינגיין דערין וועט עס דויערן שעה'ן, קען איך נישט פון דעם רעדן. ס'איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט אז נשתנו הטבעים, ס'איז דא א תשובת הרשב"א אין דעם, ס'איז דא א חזון איש וואס ער ברענגט צו דעם רשב"א, טענה'ט אז אפילו עס איז נשתנה העיתים איז קען מען זיך אונז נישט רוקן פון די חז"ל. אזוי ברענגט דער חזון איש. דארט אין דער רשב"א איז די תשובה וועגן צו נאך צוועלף חדשים קען א טריפה יא לעבן צו נישט. עס האט זיך געטוהן וועגן דעם רשב"א מיטן חזון איש דעמאלטס ווען מען האט געלעכערט גענידלט די קיען און מען זעהט אז זיי לעבן יא נאך צוועלף חדשים. בקיצור, ס'קערט זיך איבער די וועלט יעצט. כ'האב שוין אמאל מסביר געווען, דער סאטמאר רבי זכר צדיק לברכה די דברי יואל, אמאל ביי פארלערנען.

אבער אין אדם פורע תוך זמנו דאס איז געבליבן, סאו זעהן מיר דאך אונז אז ס'איז יא דא זאכן וואס איז נשתנה געווארן, איז לכאורה וויאזוי קען דאס זיין? אבער איך האב אמאל מסביר געווען, עס מערקט מען די גמרא זאגט אין אדם פורע תוך זמנו, צו אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. ס'איז נישט אז די תורה איז געווארן אנדערש חלילה, נאר דער אדם איז אנדערש, אונז זעמיר היינט נישט קיין מענטשן, אונז זעמיר בהמות און פערד פון די שטאל, מ'האט אונז נישט געלערנט גארנישט און ממילא זעמיר פערד פון די שטאל, אונז קען מען נעמען פון א בעל חוב, בארגן צוואנציג טויזנט דאלער, ווען ס'קומט צו באצאלן, זאגן להדם ס'הייבט זיך נישט אן, דאס איז דער אדם איז געשטארבן. איז במילא דאס וואס די תורה רעדט האט ער גערעדט צו געהעריגע נארמאלע מענטשן וואנס אפאן א טיים. יעצט וויל איך אייך זאגן, ווען די מלמדים זאלן זיין מענטשן, און די טאטעס זאלן זיין מענטשן, ביסטו גערעכט, די גמרא זאגט אזוי, אז טאמער די טאטע קומט במחתרת טאר מען אים נישט הרג'ען ווייל די טאטע וועט זיכער נישט הרג'ענען דעם זון. היינט איז גאנץ אן אנדערשטע זאך, די רבי וועט הרג'ענען דעם תלמיד, די טאטע וועט הרג'ענען דעם זון. מ'דארף אריינטראכטן א חקירה צו היינט ווען א טאטע קומט במחתרת צום זון, צו מיינט ער טאקע עסקי ממון צו עסקי נפשות, ווייל דאס ווארט אדם איז היינט שוין נישט דא, דאס ווארט טאטע איז שוין היינט נישט דא, וויפיל טאטעס הרג'ענען די קינדער, וויפיל טאטעס מאלעסטן און רעיפן די אייגענע קינדער, אונז ווייס מיר איין זאך אז בשעת ס'איז געווען די יצר הרע פון זנות אזוי גרויס, זענען געגאנגען די אנשי כנסת הגדולה אזויווי זיי האבן געהארגעט די יצר דעבודה זרה האבן זיי געהארגעט די יצר פון זנות. זאגט די גמרא אז מען האט נישט געטראפן אפילו אן איי אין די גאס, קיינער האט נישט געוואוינט, אז ס'איז נישטא קיין יצר הרע וואוינט מען נישט, אזוי זאגט די גמרא. זיי האבן געזען אז דאס וועט נישט אנגיין אזוי, ווייל עס וועט נישט זיין קיין בהמות צו עסן אויך נישט און קיין טשיקנס און גארנישט, האבן זיי צוריק געשטעלט די, די גמרא זאגט זיי האבן בלינד געמאכט אויף איין אויג. דאס הייסט אז אויף קרובים זאל מען נישט האבן קיין תאווה. יעצט ווען אונז האמיר אנגעהויבן דא אז ס'איז דא מאלעסטינג, די ערשטע קשיא וואס יעדער רב האט מיך געפרעגט, ווי קענסטו זאגן אזא משוגענע זאך אז א טאטע וואוינט מיט א טאכטער? ווי קענסטו דאס זאגן? ס'איז דאך נישטא קיין יצר הרע דערצו. האב איך דעם רב געזאגט, דו ביסט זייער גערעכט, איך האב אבער מציאות אז ס'איז אנדערש, און נשתנו העתים, ס'איז שוין צוריקגעקומען דער יצר הרע, ס'איז אנבעליוועבל, אונז לעבן אין אזא סאסייעטי. און נאכדעם פרעג איך דעם רב, איך וויל דיך פרעגן אן אנדערע שאלה, און וויאזוי א איד וועט גיין אין א מקווה אריינשטופן זיך אין א זיבן יעריג קינד און אים צובלוטיגן דעם הינטער דאס פארשטייסטו יא? איך מיין צו דעם דארף מען דאך שוין נישט האבן קיין תאווה, דאס דארף מען דאך זיין האלב משוגע דאס צו טון. איז אסאך רבנים האבן עס אנגענומען, און אסאך רבנים האבן געטענה'ט דו ביסט א ליגנער און די תורה זאגט אז ס'איז נישט דא קיין תאווה, דאס וואס דא טוט זיך. עס איז דאך מורא'דיג, איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר. היינט אבער אז עס האט זיך איבערגעדרייט און כ'האב איבערגעוויזן פאר אלע רבנים אז זיי זענען נישט גערעכט און עס איז דא עלטערן וואס זיי וואוינען מיט די קינדער און עס איז דא קינדער וואס זענען שוין שוואנגער געווארן פון עלטערן און עס איז דא די אלע זאכן און עס איז דא משכב זכר פון עלטערן וואס האבן געוואוינט מיט די קינדער אין די מקווה'ס און אינדערהיים און עס איז דא ברידערס וואס האבן געוואוינט מיט שוועסטערס וואס דאס איז דאך קרובים וואס עס דארף נישט זיין קיין יצר הרע און עס איז דא פרעגנענסיס און עס איז דא בירט ס'איז פאר די רבנים נו. האסט א קשיא? מיינסט דאך אבער נישט אז די מציאות איז היינט אז ס'איז נישט אזוי? ס'איז פונקט ווי די בהמה קען לעבן מיט א לאך נאך צוועלף חדשים. וויאזוי און פארוואס איז דא דער חזון איש וואס ער איז דאס מסביר? צו ס'איז דא דעם סאטמאר רבינ'ס מהלך אז היינט זעמער נישט קיין מענטשן אינגאנצן, די תורה איז פאר מענטשן געגעבן געווארן, אונז זעמער ענימעלס פון די זו אז אונז טועמער אזאלכע שמוציגע זאכן. און למעשה זאלט עטץ מיר ענטפערן, איך בין נישט דער באטרעפנדער וואס איך דארף ענק ענטפערן, עטץ זאלטס מיר ענטפערן, איך האב ענק נאר געוויזן אז די פעקט איז פעקט. איז במילא וויל איך יעצט צוקומען צו א פ. דער מלמד היינט איז א רשע א רוצח א היטלער, אדער איז ער א היטלער געליטענער, אדער איז ער די נעקסט דזשענערעישאן פון א היטלער געליטענעם. זענען אייביג געווען רשעים ארורים מ'האט גענומען א מלמד ס'האט געהייסן א שוואנץ מלמד פארוואס ווייל מ'האט אלץ גענומען דעם גרעסטן שוואנץ וואס האט נישט געקענט טרעפן פרנסה און די איידיע איז געווען צו האקן די קינדער כ'וויל ענק זאגן יעצט איז געשטארבן א איד ר' שמעון זיינוויל שווארץ איז געווען א איד אויף ראטלעדזש סטריט וואס ער איז געווען א למד ו' צדיק אין אלע זיינע עניינים בין אדם למקום בין אדם לחברו ער האט געזעסן און געלערנט טאג און נאכט ער איז געגאנגען דאווענען געדאווענט א האלבן טאג אינדערפרי, שחרית און נאכדעם מנחה מעריב, ער האט נישט געקוקט צו ער האט פרנסה צו נישט, ס'האט אים נישט אינטערעסירט, ער האט מחנך געווען זיינע קינדער, ער האט אהערגעשטעלט א דור, כ'ווייס א שטוב מיט קינדער און אייניקלעך קיין עין הרע יראים ושלמים. איך האב אמאל געדארפט פרעגן א שאלה פון ר' חזקל רוט, נישט אין מקוה, עס איז עפעס א שאלה, כ'דענק נישט וואס ס'איז געווען. האט ער מיר געזאגט אז ער גייט, ער איילט זיך יעצט אוועק צו גיין, אבער ס'איז דא איינער, ער הייסט יאסעמאווקע שווארץ, גיין ביי אים אין כולל, ער קען ד' חלקי שולחן ערוך ישר והפוך, און בין איך געוואויר געווארן אז דאס איז ר' שמעון זיינוויל'ס זון, זייט דעמאלטס בין איך געווען גוט מיט אים, איך בין נאך געווען גוט מיט ר' שמעון זיינוויל און מיט זיין רעבעצן, זיי האבן געהאט א אפענע טיר, איך האב געוואוינט אין ראטלעדזש סטריט, יעדער אינגערמאן וואס האט געהאט פראבלעמס האט נישט געקענט רעדן צו זיין מאמען, צו די פרוי האט נישט געקענט רעדן צו איר מאמען, דארט איז געווען א אפענע שטוב. זי איז געווען א טיטשער אלע יארן, אריינגעלייגט כוחות אין די די כלל ישראל'ס קינדער, נישט נאר אין אירע קינדער. דער איד איז יעצט אוועק, ער איז געווען א איד כהן שדעתו יפה, דאס איז געווען עפעס א איד, א למד ו' צדיק בכל ענינים. דער דער איד האט נישט געהאט א פראבלעם בין אדם לחבירו, עס איז נישט געווען אזא זאך וואס עס זאל איינעם פארשעמען, ווען מען זוכט היינט א קרקע צו קויפן מוז מען קוקן צו ער האט זיך פארטראגן מיט די שכנים, מען לייגט נישט צוויי שונאים איינס לעבן ס'אנדערע. עס איז אחוץ איז דא דער יעבץ און. דער רבי יונתן אייבשיץ זענען געוועהן זייער שטארק צו קריג ווי כידוע, און אינטערעסאנט זיי ביידע ליגן אין איין בית החיים אין דייטשלאנד, עס זעהט אויס דעמאלטס האט מען געזאגט אז מסתם איז געווען אלעס לשם שמים, איז נאכן טויט איז האבן זיי שוין שלום געמאכט, אבער על כל פנים נארמאל. דארף מען זוכן מען זאל נישט לייגן לעבן א שונא, ביי דעם איד האט מען נישט געדארפט זוכן ווייל ס'איז נישט געווען דער מענטש וואס ער האט זיך מיט אים געקריגט צו גערעדט לשון הרע אויף אים, דער מענטש האט געהאט א אפגעהיטן מויל אין אלע עניינים, און ער איז געווען א כהן, און בערך א טאג צוויי פאר ער איז אוועק בין איך אריין צו אים אין שטוב, כ'האב געזאגט בענטש מיך, ער האט מיר געזאגט ברכת כהנים, געווען א מורא'דיגער מענטש. דער מענטש האט א ערשטן קאזין וואס ער הייסט אויכעט שווארץ, כ'ווייס נישט אויפן ערשטן נאמען פונקטליך וויאזוי ער הייסט, ער דאווענט אין דעם בית מדרש ווי איך דאווען. ביי אונז אין בית מדרש איז דער יונגסטער מענטש איז מסתם איך, אפשר דא עפעס איינער נאך יונגער, אלץ מענטשן העכער עיטי פייוו פלאס, און דער רב איז געווען רב פישמאן, ער האט שוין יעצט אויפגעגעבן ווייל ער איז שוין נישט אזוי געזונט, ער איז געגאנגען וואוינען צו די קינדער, האט ער געזאגט, זאלסט וויסן, ער פלעגט מיר אייביג זאגן, אין די שול ווער ס'דאוונט לעבט לאנג, פארוואס, ווייל אונז האמער א כהן מיוחס, וואס ער האט, ער איז א יחוס פון דעם קול אריה. און דער קול אריה איז געווען א כהן מיוחס ביז צום ש"ך, און דער ש"ך איז געווען א כהן מיוחס ביז צו אהרן הכהן, איז במילא אז דער איד בענטשט אונז, זאלסטו וויסן, לעבט מען לאנג, און ברוך השם יעדער קיין עין הרע איינער איז עלטער פונעם צווייטן, נישט דא כמעט קיין יונגע מענטשן, יעדער עלטערט זיך, על כל פנים. איז דער איד, איך האב מיט אים אמאל גערעדט, איך האב געכאפט א שמועס מיט אים, זייער א באטאמטער שמועסער, זאגט ער ער האט געלערנט אינדערהיים, אין א תלמוד תורה אין אונגארן, איז ווייזט ער מיר אז ער האט איין אויג וואס איז א פאלשער אויג, פרעגט ער אפשר ווייסטו וויאזוי דאס איז געשען, זאג איך אים ניין. אפשר איז געגאנגען דער שניצלער האט געגאסן אויף אים בליטש, ווייל קענסט נישט וויסן, זאגט ער ניין, זאגט ער דאס איז געשען, דער מלמד האט געהאט אזא רולער, אזא שטעקן. און כדי ס'זאל דיר גוט ווייטון, מען קען דאך נישט שלאגן שטארק מיט א שטעקן, ס'צעברעכט זיך, און די שטעקן איז דאך אויך ווערט געווען געלט אמאל, האט ער געפאוקט אינעם אויג און ער האט מיר ארויסגעפאוקט אן אויג, מיר ארויסגעפאוקט דעם אויג, און מיין מאמע איז געקומען צו לויפן, זי האט מיך גענומען אין שפיטאל און דער דאקטער האט געזאגט, ס'איז פינישט, דעטס איט, ער בלייבט בלינד אויף א לעבן. על כל פנים מלמדים זענען געווען רוצחים פון כ'ווייס נישט וויפיל יארן צוריק, מאלעסטערס ווייס איך אויך נישט וויפיל יארן צוריק, אבער מיר טאקינג א לאט אוו יערס. ס'איז דא אין די תשובות פון רבי יוסף שאול נתנזון, ס'איז אינעם צווייטן חלק, זאגט ער קלאר, ס'איז געווען קינדער וואס האבן געלערנט אין א דארף ביי א מלמד, דער מלמד האט יעדן געמאכט משכב זכר, שפעטער זענען זיי אריינגעקומען אין די גרויסע שטאט און געווען בחורים, און דער מלמד האט אויך באקומען א פראמאושען אין די שטאט, זענען זיי געגאנגען זאגן רבי יוסף שאול אז דער מלמד האט מיט זיי געמאכט משכב זכור האט רבי יוסף שאול א גאנצע תשובה צו זיי זענען באגלייבט צו נישט ווייל דעמאלטס איז ער געווען א קטן זאגט רבי יוסף שאול אזוי ווי ס'איז אזוי פעסט די זנות זענען זיי באגלייבט און מ'האט ארויסגעווארפן דעם מלמד קוקט עס נאך ס'איז אין צווייטן חלק ערגעץ אין קוף אין די קוף ערגעץ אין די הונדערט ס'איז נישט ס'איז אלטע רוצחים נישט היינט געבוירן געווארן סאו עניוועי דאס איז וואס דא גייט פאר יעצט זאגסטו אז איך זאל זאגן די קינדער אז די מלמד זאל זיי שלאגן האסט געברענגט א שלחן ערוך. איך קען דיר ברענגען נאך א שלחן ערוך אז טאמער ס'געלעכערט דער מאגן איז עס טרייפה, ס'קען נישט לעבן, און היינט איז דאס אן אפערעישאן וואס מ'מאכט כמעט אויף יעדע בהמה. סאו לאמיר גיין צו שטאט. דו ווילסט רעדן ריאליטי? צו דו ווילסט רעדן ווייל דו ווילסט דיך מיט מיר קריגן? יעדער מאמענט איז בחזקת נואף און בחזקת רוצח, און דער טאטע איז היינט אויכעט בחזקת נואף און בחזקת רוצח, און איך האב נישט קיין שום פראבלעם טאמער שלאגט ער דאס קינד ער זאל רופן. ניין וואן וואן אקעי, און איך וועל עס איבערזאגן נאכאמאל, ענד איף יו דאונט לייק איט קענסטו אראפלייגן דעם האטליין, דו דארפסט עס נישט אויסהערן, איך צאל דיר נישט קיין געלט פארן אויסהערן, און איך קריג נישט מער געלט פון די קאמפאני טאמער נאך איינער הערט, סאו האב איך נישט קיין אינטערעסע, און איך זאג דיר טאמער האסטו קינדער זאלסטו זיי נישט שלאגן, און דיינע קינדער זאג איך אויכעט טאמער שלאגסטו זיי זאלן זיי רופן ניין וואן וואן, דער איז אדער וועיס טו טרעין א טשיילד. דען טו היט הים. כ'האב דיר שוין דערציילט, כ'האב אמאל געפרעגט מיין רעבן, כ'בין שוין געווארן א גדול, כ'האב חתונה געהאט ברוך השם, איך צוגאן צום רעבן, כ'דענק זיך כ'האב נישט געוויסט די פלאץ און האסט מיר דערלאנגט א פראסק אין פנים, האב איך אים געפרעגט, וויפיל מיינסטו האב איך געקענט דעמאלטס טאג לערנען? זאגט ער, קאם טו טינק אוו איט, נאטינג. זאג איך אים, און וויפיל האסטו געמיינט כ'האב דעמאלטס וואך געקענט לערנען? זאגט ער, איך ווייס נישט, זאג איך אים, כ'האב דעמאלטס וואך נישט געקענט מער לערנען, און דעמאלטס חודש נישט געקענט מער לערנען, און איך האב ביי דיר נישט געקענט הערן קיין שום דברי תורה ווייל דו האסט, דו ביסט געווען פארפיינטעט ביי מיר אין די אויגן, און. ברוך השם ס'האט נישט געשאדט איך זאל חלילה פיינט האבן די גמרא און דעם חומש רשי אויכעט, ווייל ס'האט געקענט האלטן דארט אויכעט, ווייל היינט איז דא ליידער די אלע וואס מ'האט געשלאגן שרייען מ'האט זיי מאלעסטעט מ'האט זיי געשלאגן שרייען זיי קיינער האט זיך נישט אומגעקוקט און אונז האב מיר נישט געהאט צו וועם צו רעדן האבן מיר באקומען א העיט חלילה א שנאה אויפן מלמד און חלילה אויפן חומש, דעט שודנט בי, חומש איז ליבשאפט, דער אייבערשטער איז ליבשאפט, די תורה איז ליבשאפט, סאו עניוועי איך זאג דיר נאכאמאל אז מ'שלאגט דארף מען רופן ניין וואן וואן. און איך וועל דיר זאגן שענער, זייט איך שלאג מיך ארום מיט די מלמדים און מיט די מחנכים די לעצטע זיבן אכט יאר, מען האט אריינגעלייגט ווידיאוס איבעראל, זע איך נישט אז מען זאל שלאגן. איך זע עס איז דא אנדערע וועגן. זייט מען האט געהייסן אז די טיטשערס און די מלמדים מוזן באקומען אן עדיוקעישן, דארף מען נישט שלאגן. סאו וועיט א מינוט, לאמיר פארשטיין, די לעצטע זיבן אכט יאר איז געווארן מער שקצים און מער פרא אדם'ס? נאט רילי. זיי זאגן אז דער חינוך איז היינט זייער שיין, ווייל מען טאטשט היינט נישט קיין קינדער. יעדער זאגט, יעדער זאגט, כולם אומרים אז ס'איז היינט אסאך בעסער ווי ס'איז געווען. שוין, יעצט לאמיר צוריק גיין צו אייך. נאר בדרך כלל וויל איך אייך זאגן א קלייניקייט, אז איר קומט אריין אן א טעלעפאן קען איך אייך נישט ענטפערן פרייוועט, מוז איך אייך ענטפערן בציבור. זייער געוואלט איר זאלט מיך קאלן, איך קען מיט אייך דורך קומען, איך קען אייך זאגן וואס ס'גייט פאר אין לעיקוואוד, איר זאגט ס'איז נישט דא קיין דראגס אויף מעדיסאן ענד ניינט סטריט, דארטן שטייען די בחורים, ס'איז געווען תלמוד תורה'ס ישיבה קטנות וואס אונז האמיר אפגעשפארט, איך האב זיי אפגעשפארט, די ראש ישיבות האבן געמוזט אויפגעבן. ווייל ס'איז געווען אינפעסטעד מיט דראגס און זנות. יעצט וויל איך דיר זאגן א זאך. לעיקוואוד הייסט די גרעסטע דורכפאל אין חינוך פאר אידן, און מאנרא הייסט די צווייטע גרעסטע. און די די אלע סטאטיסטיקס זענען ליידער פעקטס אוו לייף. סאו יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. יעצט איר זאגט אז איך האב א פראבלעם.

ס'איז אינגאנצן קיין גביית עדות נישט געווען. ס'איז נישט געווען שלא בפניו, ס'איז נישט געווען גארנישט. ס'איז געקומען דא א שייגעץ יצחק שטערן, ער האט צוזאמגעשטעלט אפאר גרעפיק זאכן וואס איך האב געזאגט, און ער האט געמאכט דערפון אז ס'זאל אויסזען ווי זייער מיאוס. און ס'האט מיר אויך דערציילט א רב ווי ער איז געזעסן דארט ביי די גרויסע אסיפה האט מען געזאגט יא און ער איז א רשע און ער האט געמאכט אלע קליינע קינדער זאלן זינדיגן און ער מאכט און ער מאכט. האט איין רב זיך אנגערופן לאמיך הערן וואס ער האט געזאגט, האט מען געזאגט דאס איז נישט וויכטיג. ס'איז נישט געווען קיין גביית עדות, ס'איז געווען סתם א רשעות אראפצוברענגען א מענטש על לא דבר, ווייל זיי האבן געוואוסט, דאס בין איך מודה, זיי האבן מער פארשטאנען ווי איך, זיי האבן געוואוסט אז ווען איך וועל ארויסקומען מיט א האטליין וועט דער עולם ווילד ווערן, דער עולם וועט אנהייבן צו זאגן מען דארף אויפהערן דעם זנות, איך האב דאס נישט געוואוסט, איך האב נישט געגלייבט און איך האב נישט געוואוסט אזוי אינפעסטעד, זיי האבן אלעס געוואוסט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. קעפ און קללות אז מ'שעלט א מענטש מיטן אייבישטנ'ס נאמען עובר א לאו אין די תורה, אמת שטייט אין חושן משפט סימן כ"ז, אבער דארטן שטייט טאמער מ'שעלט מיטן אייבישטנ'ס נאמען איז א איסור דאורייתא, טאמער מ'שעלט אן א שם איז דאס א איסור דרבנן. איז דא ר' נחום איר זאלט וויסן אז זיי האלטן איין שעלטן פאר די בחור סופר און מ'האט אים געפונען אז לא עלינו נישט בין החיים האט איר געזאגט אז מ'וועט אים טרעפן טויט און נאכדעם האט איר זיך בארימט איך האב געזאגט ער גייט זיין טויט נישט דורך די אראבער נישט דורך אבדאקשן.

סאו איטס ווערי איזי אז וואן ענד וואן איז טו, איז במילא איך האב אים נישט געשאלטן אז חס ושלום מען זאל אים טרעפן טויט, צו חלילה ס'זאל אים עפעס געשעהן און ער זאל געהארגעט ווערן חס ושלום, איך האב געזאגט וואס די מציאות גייט זיין, די זעלבע מיט דעם לאזאר, איר קענט רוסישע טעכניקע? עס ארבעט אזוי, זיי האבן אייביג געטוהן אזוי. זיי האבן גערופן מענטשן זאלן צאמקומען זאלן ווערן קאמוניסטן קאמוניסטן און דו ביסט געקומען האבן זיי דיך געהארגעט זיי האבן געזאגט גיי מאך קאמוניסטן פון ווי דו קומסט אין דיין לאנד נישט דא דאס איז רוסישע טעכניקע איך האב געשאלטן דעם רב לאזאר אה איך האב געזאגט ער זאל וואטשן וואס ער טוט און כ'האב עס געבעיסט אויף א משנה הוי זהיר ברשות דאס איז זייער פראבלעם זיי כאפן נישט אז דער גוי איז נישט דיין פרענד ער ניצט דיך כ'האב אים נישט געשאלטן.

קודם כל סקומט יעצט שמיטה, איר ווייסט וואס גייט פאר דארטן? נישט דא קיינער ליידער וואס היט שמיטה, ליידער נישט, זיי קויפן די עדה החרדית קויפט, כהאב דאך געארבעט פאר זיבן יאר צוריק, די יאר האב איך מיך נישט אזוי אריינגעלייגט דערין ווייל כהאב נישט געהאט ווער סזאל מיר דארט צוהעלפן, מהאט יעדן אפגעסטראשעט, אבער ר' מאיר בראנדסדארפערס רעבעצן איז געקומען קויפן אין אונזער סטאר וואס אונז האמיר געהאט, א טראק וואס איז געקומען סהאט געברענגט פון ירדן סחורה, מהאט געכאפט אז די עדה ברענגט אריין פון ירדן, די קאסטומס האבן עס געכאפט און מ'האט אים געפרעגט פון ווי איז די סערטיפיקעט אוו ארידזשין ווי עס איז געוואקסן, זאגט ער ס'איז געוואקסן דא אין א קיבוץ אין ארץ ישראל, פרעגט ער אים פארוואס ביסטו געפארן דורך דזשארדן, זאגט ער די עדה האט אים געהייסן, ס'איז געווען אין אלע צייטונגען, איז במילא די פרוכט איז אויך נישט אין ארדענונג די וועדזשטעבלס אויך נישט, יעצט מען טראגט עס אויף די גאנצע וועלט אויף חוץ לארץ, אבער לאמיר שוין דאס אוועק לייגן, אונז האמיר אויך דא פראבלעמס, מען שמירט אן די פרוכטן מיט געוויסע שמירעכצער די עפלס זאל גלאנצן די פיקלס די אלע זאכן.

יעצט ערב יום הקדוש אינדערפרי, כ'האב אייך שוין געלאזט איין מעסעדזש, כ'האב פארגעסן איין זאך וויל איך אייך עס יעצט דא זאגן, איר האט דאך גערעדט א צוויי טעג צוריק אדער א טאג צוריק וועגן די אינגעלייט וואס איר געכאפט מיט מיט די געלטער פון לאנדן אנטווערפן ארץ ישראל און איר זאגט דארטן טאמער מ'האט געגנבעט און יענער געשטארבן. יעשה בהם צרכי רבים, מנחם איר דארפט זיך זעצן לערנען, איך האב אייך שוין געזאגט אין חומש אין רשי אין פרשת נשא שטייט די פרשה פון גזל הגר, דאס איז צווישן שלישי און רביעי, דאס איז פסוק פסוק ח' אין קאפיטל ה שטייט ואם אין לאיש גואל. להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם, לכהן מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו, זאגט רשי, דאס איז אויך א גמרא, איך מיין ס'איז אין בבא קמא, די גמרא פרעגט וכי יש לך, ואמרו רבותינו, וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים, או בן, או בת, או אח, או שאר בשר הקרוב ממשפחת אביו למעלה עד יעקב, אלא זה הגר שמת ואין לו יורשים. אין אנדערע ווערטער, א מענטש וואס האט באגאזלט א צווייטן יענער איז געשטארבען, איז נישטא אזא זאך פון מאכען צרכי רבים, מען דארף גיין ברענגען די געלט צו די יורשים פון דעם מענטש וואס איז געשטארבען, מען קען נישט מאכען צרכי רבים, צרכי רבים איז ווען מען האט באגאזלט אסאך מענטשען און מען ווייסט נישט וועמען מען האט באגאזלט, דעמאלס זאגט די גמרא די עצה פון יעשה צרכי רבים, ס'איז אויך אין בבא קמא אבער מען האט באגאזלט איין מענטש און יענער איז געשטארבען דארף מען אפגעבען די געלט צו זיינע יורשים. יא, דאס איז קלאר אז טאמער מען באגאזלט, מען ווייסט פון וועם מען האט עס באגאזלט, שטייט קלאר אז מען מוז עס אפגעבן, שטייט אפילו ילך אחריו למדי, למדי ברענגט דער של"ה הקדוש אז דאס מיינט אפילו מען דארף נאכאמאל מגולגל ווערן, ער זאגט אזוי ווי פרס ומדי גייען זייער ווייט איינס פון צווייטן לויט איין מאן דאמר, און אידן האבן דאך געוואוינט דעמאלטס צו אין ארץ ישראל צו אין בבל וואו מען האט געמאכט דעם תלמוד בבלי, איז למדי ביז מדי, ס'איז יענעם עק וועלט, זאגט דער של"ה הקדוש עס מיינט אפילו מען מוז מגולגל ווערן. און ס'איז קלאר. דער'ס נאטינג טו טאלק אבאוט אויב דו ווייסט פון וועם דו האסט עס געגאזלט. יעצט דאס איז געווען אביסל אנדערש. דא גייט אז ס'איז דא מענטשן, בראוקערס, וואס זיי נעמען צוזאם פון צענליגע מענטשן, נאכדעם געבן זיי עס פאר איינעם און יענער, אזוי ווי מעדאף, מעידאף סטארי, אדער אזוי ווי אליהו וויינשטיין פון לעיקוואד וואס האט אפגע'גנב'עט די גאנצע שטאט און ער איז געגאנגען זיצן. דער מענטש ווייסט אינגאנצן נישט ווער די בראוקערס האבן אלץ אויפגעפיקט געלט פון. און קען זיין זיי האבן העלפט געגנב'עט פאר זיך אויכעט, דאס איז א סקים, און נאכדעם אינוואלווד מאפיא, מען קען אפילו נישט גיין צו די מאפיא און זאגן איך וויל אפגעבן, און מען קען נישט זאגן ווער ס'האט עס געגעבן, ס'איז אלץ סיקרעט, ס'איז איז, איר קענט נישט די אינדעסטרי, זעט אויס אז איר זיצט יא און לערנט, כ'זאג אייך דעם אמת, וואלט נישט געווען קיין אזא ספאנער פארן סאטמאר רב וואלט איך אייך. באמת געהייערט, איר זאלט דורכקוקן יעדן טעיפ פאר איך געב עס ארויס, וואס דארפט איר מיך נאכדעם אטאקירן, אטאקירט מיך פאר אלעם. למעשה, דאס איז סקימס וואס מען ווייסט נישט ווער דאס איז. טאמער מען ווייסט נישט ווער עס איז האט איר דאך אליינס געזאגט, שטייט דעמאלטס אז מען זאל יא מאכן צרכי רבים. וועגן דעם האב איך געזאגט מ'זאל מאכן צרכי רבים, גיי זוכן די מאפיאנער און זאגן ווער האט געבארגט און וועם האב איך אפגעגעבן און אזויפיל און אהער אהין, מען וועט אייך געבן א קויל אין קאפ אויב דו ביסט אינוואלווד. סאו די בעסט סעלושען איז צו מאכן צרכי רבים. דאו, איך וויל אייך זאגן. איף יו וואנט טו טאלק סענסעבל, אויב איר האט אין דעם א אינטערעסע אז ווי מען זאגט ס'זאל יגדיל תורה ויאדיר, האב איך צייט צו אייך, באט טאמער נישט, איי העוו נאו טיים פאר דיס, איך ווייס איר ווילט דאך אננעמען פאר ר' בצלאל קליין ווייל איך האב געזאגט אז ער טאר נישט גיין טשעפען מיט די בחורים וואס זענען מחלל שבת ווייל ער האט זיי קיינמאל נישט געלערנט וועגן שבת. סא איר ווילט דאך אננעמען פאר ר' בצלאל, איך איך האב אויך מיט אים מיטלייד ווייל מען האט אים ארויסגעווארפן פון די שחיטה, איך האב געהאלטן אז ס'איז טרייפה דעמאלטס, איך האב ארויסגעגעבן אויפן האטליין עטליכע מאל וואך נאך וואך אז וויינלאנד איז טרייפה, און דער סוף האט ער געמוזט אפשפארן, איז במילא וויל איך אייך זאגן, איר טוט, יו אר דואינג סאמטינג וויטש איז נאט קאנסטראקטיוו. און נאכדעם אז איך וועל אייך נישט ענטפערן ווערט איר דאך ברוגז כאילו איך מוז יעדן ענטפערן, איך קען ענטפערן אלע קאלס, אויב ס'האט נישט צו טון מיט טשיילד מאלעסטינג אינטערעסירט מיך נישט צו איר האט געטראפן א רש"י צו א גמרא, ווייל איך האב אויך געזען דעם שלחן ערוך און אין שלחן ערוך שטייט קלאר אז מען ווייסט נישט פון וועם מען האט גע'גנב'עט מאכט מען דערפון צרכי רבים, סאו עט די ענד אוו די דעי זאגט איר דאך אויך די זעלבע, נאר וואס קודם זאגט איר מיר אז ס'איז דא א רש"י, סאו ליסן איי וואנט טו טעל יו, ווען איך זאל מיך זעצן לערנען אין כולל האב איך צייט צו די אלע זאכן.

און ממילא מעגט איר עסן דערווייל עס איז טרייף איז איך האב אייך געוויזן א ט"ז אז מען קען לעבן אן עסן א תבשיל נישט נאר אז מען עסט נישט קיין פלייש. נאך א זאך איר האט גערעדט לעצטנס וועגן איר זאגט ס'איז דא א ברודער פון חזקל ראטה ס'האט א זאל א חתונה זאל אין וויליאמסבורג איך געדענק נישט ווי ס'הייסט כ'מיין ס'הייסט ראוז קעסל און דארטן איז ער פארדינגט ער פאר שבת צו גוים און ס'קומען דארט אן אלע שווארץ יארן מיט פריצות מיט איך ווייס נישט וואס און איר שרייט געוואלד און די הייזער דארט

אז ס'איז א זאל, יעדער איינער ווייס אז א זאל איז פארדינגען, און לכאורה וואלט מען געדארפן מעגן. אויב איר זאגט אז עובר אויף הלכות שבת, אוי זאלט אויף זאגן אז עובר אויף הלכות שבת, דאס איז אויך אז ס'קומען דארט אן אלע אלע פריצים מיט פריצות און כ'ווייס נישט וואס, איך מיין איר זענט נישט גערעכט, און איר ווייסט פארוואס? ווייל איך מיין אז זיין זאל שטייט שוין דארטן קרוב צו צוואנציג יאר, און זיין זאל איז געווען אין א גוי'אישע שלעכטע שווארצע געגנט,

די מילך האָט זיך אױפֿגעקאָכט, ס'האָט אױפֿ, ס'איז איבערגעלאָפֿן, ס'איז אַרײַנגעלאָפֿן אינעם פֿלײש. זאָגט דער רבֿ אַזױ, דער רעפֿאָרם-ראַבײ, די מילך איז דאָך די, װאָס האָט אינסטיגעיטעד די פֿײַט. סאָ, די מילך טאָר מען נישט טרינקען. דאָס פֿלײש מעג מען זיכער עסן. דאָס פֿלײש איז געזעסן רואיק, ס'האָט גאָרנישט געטאָן. יעצט װיל איך אַזױ זאָגן. ווען דו רעדסט פון א קאמיוניטי וואס מען האט אריינגעלייגט איבער הונדערטער מיליאנער דאלער און אפשר א ביליאן דאלער אויפצובויען אידישקייט איז נישט שייך צו זאגן אין די גאס מעג איך אין יענע טאר איך נישט דא מעג איך דארט טאר איך נישט די פשט איז אז די גאנצע פארוואס די געגנט איז געווארן אזוי טייער איז ווייל מען האט געבויעט תלמוד תורה'ס מקווה'ס שילן מיט אלעם. סאו ער קען נישט קומען און עפענען אין אזא קאמיוניטי א פלאץ וואס מען האט עס געמאכט אויף מגדל זיין אידישע יונגלעך און אידישע מיידלעך לתורה ליראת שמים און זאגן אז ווייל דו ביסט געווען צוויי גאסן אהינציר און איך בין געווען דא אהערציר מעג איך דיר נאכדעם שטערן, עטס ראנג, דאס גאנצע פארוואס ער איז געקומען אויף ווילימסבורג איז געקומען אויכעט נאר וועגן דעם ווייל דא איז געווען גוטע פראפערטיס ווייל מען האט עס אויפגעבויעט מיט שילן און מיט מקווה'ס, און מ'האט געמאכט א שומרים און מ'האט געוואטשט אויף יעדן מענטש, און מ'האט נישט מורא צו גיין צווייע פארטאגס אין די גאס. יעצט וואס וועסטו זאגן ווייל ביז פלאשינג האט מען געוואוינט? דאס איז נישט שייך צו זאגן, די גאנצע געגנט האט מען אויפגעארבעט. אויסער דעם וויל איך דיר זאגן ווען ער איז נאך געווען אין ארץ ישראל, און האט נאכנישט געהאט קיין פרנסה האט מען שוין דא געבויעט. ווער זאגט ווי די גאס איז ווי ס'טיילט זיך אפ? חוץ פון דעם איז דא מענטשן וואס האבן שוין געהאט אויף די קאלב און זיי האבן געוואוינט אפילו ארויסציר פון פלאשינג. די וויזשניצער מיידל סקול לעבן לעבן אים נאך פאר אים, סאו אז מען גייט אנהייבן צו זעהן ווער ס'איז געווען פריער ווער ס'איז געווען שפעטער, וואס הייסט ווער איז געווען פריער ווער איז געווען שפעטער? און נאכדעם האט ער עס אינגאנצן צוואנציג יאר, ס'איז דא אידן וואס האבן געוואוינט שוין ארויפציר וואס ס'איז געווען ביליג הייזער האבן זיי געוואוינט שוין דרייסיג יאר, כ'מיין. ווי קען מען דא זיך נעמען יעצט דינגען דאס אזוי דאס אזוי? און נאכדעם איז דא נאך א זאך, אז יענער שטער איז דאך נישט קיין חילוק ווער ס'איז געווען פריער ווער ס'איז געווען נאכדעם, די אידן האבן אויך אריינגעלייגט געלט, און די אידן האלטן נישט ביים אויפן, סאו ווי האט ער א רעכט צו ברענגען אזא מקום זימה וואס מ'זעט ממש ס'איז געווען רחמנא לצלן האלב אויסגעטון ווייל ס'איז געווען זומער, ס'איז געווען א גרויל צו קוקן. יעצט איז אפילו אינעם גויאישן דינא דבארמעצרא, ביי די גויאישן געזעץ גייט אויך אזוי, דו קענסט נישט מאכן א האל אויף א פלאץ ווי ס'איז ביינאכט און ס'לאט נישט שלאפן די נעיבערס מיט אלעם, סאו וואס איז יעצט געווארן? זאג, דו האסט געמאכט א האל און זיי זענען געווען דארטן פאר אלעם און זיי שטערן די מענטשן, האבן אויך די מענטשן א רעכט צו פייטן אין קאורט, די גרענדפאדער אוו די לאו האט אויך סעיפים און סעיפי דסעיפים, אבער לאמיר גיין יעצט ווייטער. ער האט עס טאקע געהאט אפען, נישט צוואנציג יאהר צוריק, נאר מסתם פופצען יאהר צוריק, און אונז האבען מוחה געווען, מ'איז געגאנגען פראטעסטירן, מ'האט אים געלאזט רופען פון סאטמארע קהל, מ'האט אים געלאזט רופען פון די התאחדות, און מ'האט אים געזאגט מ'וועט אים אסר'ן דריסת רגל אין אלע שילן, און ער האט זיך געמוזט בייגן, ער האט נישט געהאט קיין ברירה, נאר אזוי ווי היינט איז דאך די שפלות הדור, ווער ס'געט אפאר טאלער פאר צדקה מעג דאך עובר זיין כל עבירות שבתורה. במילא איז געווארן אן אנדערע חשבון היינט לאכט ער, היינט איז דא צוויי פארטייען אהרן און זלמן לייב גייט ער און ער זאגט ער געט פאר יענע פארטיי און יענער האט אים בעק, זלמן לייב האט דעם זעלבן אומגליק, זלמן לייב האט די האל וואס ס'רופט זיך עטרת אברהם וואס די גאס רופט עס די ערליכע מענטשן אין גאס רופן עס עטרת בלעם. די האל קומען רוסישע מיט קורצע קליידער וואס מ'זעהט ארויס די קאליר פון די אונטערהויזן, ס'איז א חזעריי צו קוקן וויאזוי זיי גייען דא, איך האב עס געוואטשט זומער עטליכע מאל, כאטשיג ס'איז דא די ביימער מיט מעשות, דאס איז אלץ ווייל ס'איז דא געלט קען מען טון וואס מען וויל, דעטס אלל. יעצט לאמיך דיך פרעגן נאך א זאך, ווען קלויזענבורג זאל טון די זעלבע זאך און פארדינגען שבת אדער און פארדינגען פאר רוסישע, עץ זייט מיר נישט אנהייבן צו שרייען ווי ווילד, סא כ'וויל פארשטיין איין זאך, זיי מעגן און יענער טאר נישט? און אויסער דעם, איך האב מברר געווען, איך האב געלערנט הלכות שבת, איך האב מברר געווען אז ער טאר עס נישט טוען אלץ שבת אויך נישט, און איך האב געפרעגט גרויסע רבנים און זיי האבן אלע געזאגט מען טאר נישט, און עס איז געשטאנען צעטלעך אז מען טאר נישט, קומט ער יעצט אן מיט א נייע מעשה אז ער איז גאר די גרענדפאדער אוו די לאו, קודם איז ער נישט די גרענדפאדער אוו די לאו, און אפילו ווען ער איז יא די גרענדפאדער אוו די לאו האט אויך סעיפים און סעיפי דסעיפים, און נאכדעם איך פארשטיי נישט, לאמיר זאגן אז על פי שולחן ערוך. קענסט אים טרעפן א היתר ווייל יענער איז פריער דארט, אבער למעשה ער מאכט בסך הכל פרנסה פאר א יחיד, פאר זיך, פאר זיין משפחה, דא רעדט מען דאך פון טויזענטער אינגעלייט וואס זיי ברעכן זיך דעם קאפ און זיי האבן נישט ווי צו צאלן דעם רענט אבער זיי מוזן וואוינען אין וויליאמסבורג וועגן דעם חינוך פון די קינדער. די גאנצער ענין פון ועשית הטוב והישר איז טאקע געשטארבן? איך מעג טאקע טון וואס איך וויל? און ער געט אים נאך גערעכט אויכעט פאר דעם חילול שבת און פאר דעם וואס ער פראמאוט זנות. איך ווייס איך האב געהאט א קאזין וואס ער האט געהאט א פלאץ דארטן ביי ער האט געהאט א טייער שאפ ביי וואלעבאוט סטריט זענען געקומען די שכנים און זיי האבן געטענה'ט ליסן די קינדער גייען דא דורך ס'פארן דא טראקס גרויסע דו הייבסט עס אויף און ס'קען חלילה אראפפאלן מיט אלעם. האט ער די זעלבע גע'טענה'ט, איך בין די גרענד פאדער אוו די לאו, איך בין שוין דא פאר ענק. אבער ער האט זיי געזאגט, איך פארשטיי ענק אויכעט, עטס ווילטס דא בויען א קאמיוניטי, צאלטס מיר אויס, קויפטס עס אפ, גיי איך אוועק. אונז זעמיר גערן מסכים אויסצוצאלן פאר דעם ראוד, ער זאל אוועק גיין, ער הרג'עט און מטמא קינדער, אונז האמיר א פראבלעם אז אין ארץ ישראל גראבט מען טויטע צו מען שמד'ט אויס קינדער, ס'איז געווען דעם זומער, די וואס זענען דא געבליבן האבן עס געזען, ס'איז געווען טאטעס, און קינדער וואס זענען געגאנגען אין שול און די קינדער האבן גערופן טאטע קוק עס אן, זענען געווען שווארץ, און געקומען עפריקען אמעריקענס, און זיי גייען מיט ווייסע קליידער, ס'האט ארויסגעקלאפט אין קאורטס אזוי אז ס'איז געווען א גרויל, און ס'האט אויסגעזען זייער זייער דראסטיש, סאו וואס האט ער? ער האט די זאל, די פראפערטי ווערט, בויען הייזער דארטן, ווילסט מאכן אפאר טאלער. יור ענטייטעלד. אבער דו קענסט דאך נישט נעמען און אומברענגען א קאמיוניטי. כ'מיין ער איז נישט דא דער ערשטער, ער האט נישט געגרינדעט ווילימסבורג. און מ'האט דא אריינגעלייגט הונדערטער מיליאנען דאלער ביז ער האט געקויפט זיין פראפערטי, און ער האט עס אויך געקויפט ווייל ס'איז שוין געווען גוט די פראפערטי ווייל מ'האט שוין געוואוינט ארום און ארום. גוט, ראוז קעסל האט אויך פארקויפט זיין פראפערטי, אלס פראפערטי איז עס מער ווערט געווען וויפיל די האל. גוט, ס'איז געקומען דא יעצט דער מאליק האט געעפענט א בתי זונות אויף מירטל עוועניו ווייל ער האט געהאט דארט א הויז. בחורים זענען דאך נכשל געווארן, סאו ער קען אויך טענה'ן ער איז די גרענד פאדער אוו די לאו. דיס איז א דזשאוק, וואט יו סעיאינג איז א דזשאוק, ס'איז דא וואס דאס הייסט א קאמיוניטי, און די קאמיוניטי ביי רעכט צו שטערן, נאר וואס זיי האבן גענוג געלט צו פייטן, און יעדער האט פאר זיי מורא, ווען נישט מ'זאל זיך לייגן יענעם אין חרם, הייסט עס אז מ'מעג עס גאר טון, און איר זאגט נאך אז זיי זענען גערעכט. איר וואלט געוואלט מ'זאל אייערע קינדער אזוי מטמא זיין? דאס נישט, איר וועט וואוינען אין לעיקוואד. האלא, א גוטן ר' נחום, איך וויל אייך דא צולייגן נאך עפעס פון וואס כ'האב אייך געזאגט פריער, וועגן וואס איר זאגט אז אז די פלייש איז נבילות טרייפות, און איר עסט ווייל איר קענט נישט עסן קיין שטיין האב איך אייך שוין מברר געווען אז דאס איז נישט אמת, אבער עס קען זיין, אפשר זענט איר שוין אלט און שוואך און קראנק, און און די דאקטער זאגט אז ס'איז פיקוח נפש, קען זיין, איך ווייס נישט, איך קען אייך נישט, ווייס נישט אייער מצב אין געזונט. איז אויב די טעם פארוואס איר מעגט עסן די נבילות טרייפות ווייל איר זענט נישט געזונט, זאל דער אייבערשטער אייך שיקן א רפואה שלימה און אויף יעדן כזית און אפילו אויף א האלבן כזית פון נבילות און טרייפות וואס דער דאקטער הייסט עסן, מוז מען דאס גוט גוט אפשאצן זען צו מען דארף עס עסן אדער נישט, יעדע כזית איז א לאו פאר זיך, און אונז פסק'נען אז חצי שיעור אסור מן התורה, א האלבן כזית זאל מען אויך נישט עסן אין די וועלט אריין, איז יע אויב איר זענט טאקע אלט און שוואך און קראנק. אדער איז די דאקטער מוזט עס האבן נייטיג מיטן לעבן, און די ט"ז האט נישט גערעדט וועגן אזא איד ווי איך? נו, אויב אויב דאס איז די פאל, מעגט איר עסן, אויב ס'איז פיקוח נפש, אבער איר האט עס נישט צו דערציילן ברבים אז איר עסט דאס ווייל איר קענט נישט עסן קיין שטיין'ס, נישט ווייל איר קענט נישט עסן קיין שטיינער, ווייל די דאקטער זאגט אז ס'איז פיקוח נפש און מ'קען זיך פארלאזן אויף דעם דאקטער, פארדעם עסט איר עס, און נאכאמאל, איז דאס וואס איר זאגט אז ס'איז נבילות און טריפות און איר עסט עס ווייל מ'קען נישט עסן קיין שטיינער, דאס איז נישט אמת. ווייל מען דארף נישט עסן קיין שטיינער, מען קען עסן ברויט, מען קען עסן ירקות, אזוי ווי שטייט אין טורי זהב און די אלע אחרונים. טאמער איר זענט טאקע נישט געזונט און דער דאקטער זאגט אייך אז ממש איר מוזט עס עסן ממש פיקוח נפש, מעגט איר עס עסן, אבער דאס איז נישט קיין פסק פארן גאנצן שטאט, און איר דארפט עס נישט דערציילן פארן גאנצן שטאט, אויב דערציילט פארן גאנצן שטאט דארפט איר זאגן איך בין אליין נישט געזונט. און ווייל איך בין נישט געזונט האב איך געפרעגט א דאקטער, און דער דאקטער האט געזאגט ס'איז פיקוח נפש וואס דער, און יעדע כזית יעדן האלבן כזית יעדן משהו און מען דן בכובד ראש צו איך מעג עס עסן אדער נישט, אויב דאס איז דער פאל אז איר זענט נישט געזונט ווינטש איך אייך אן א רפואה שלימה און איר זאלט זוכה זיין צו טון דעם רצון הבורא ווי איר גייט און ווי איר שטייט און וואס איר רעדט און וואס איר טראכט. און וואס איר הערט, איר זאלט זיין מוצלח בגשמיות וברוחניות, כל טוב א גוט געבענטשט יאר. יעצט לאמיך אייך מסביר זיין א חילוק ווען איינער קומט לקנטר צו ער וויל רעדן נארמאל, ווען איר ווילט רעדן נארמאל וועל איך אייך מסביר זיין וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט אז איך גיי אריין אין יעדן סטאר און איך קויף צאם אלע מיני פליישן, למעשה, האב איך פאבירט אזוי ווי יעדער ערליכער מענטש פאבירט אז ער זאל האבן כשר'ס, פלעג איך אמאל גיין דארטן אין ליבערטי, שפעטער בין איך געוואויר געווארן אז דער שוחט איז געווען דער משגיח, אלע גאנץ וויזשניץ האט געקויפט ביי אים, ס'האט מיר נישט געפאלן, ויהי היום בין איך אריין צו עפעס איינעם אין א הויז אין מאנסי, און דער משגיח האט געהאט דארטן א רעדעלע פון טויזענטער און טויזענטער פלאמבעס, בקיצור. איך האב עס געזען, איך בין מיטגעגאנגען מיט איינעם ווייל כ'האב געזוכט דעם משגיח, האב איך געטראפן די פלאמבעס ליגט אונטן אין מאנסי אין בעיסמענט, און דארט ווי מ'האט מיר געעפנט די טיר האב איך דאך שוין געזען אז דאס איז נישט קיין השגחה, וויאזוי קען דאס זיין אז דער משגיח האט אינדערהיים וויפיל פלאמבעס ער וויל, דאס איז דאך א דזשאוק, אז ער האט עס אינדערהיים איז קען ער דאך עס לייגן אינדערהיים, איז מאן יימר וואס איז כשר און וואס נישט, נאכדעם. בין איך געווען טאקע דארטן, און כ'האב מעורר געווען אז די טשיקנס ווארפט מען, ווייסט מען לייגט עס אויפן טראק ארויף און אראפ, דארף מען וואקן מיט זיי זעהן צו זענען געזונט, אזוי שטייט אין שולחן ערוך, הער איך זאגן אז רב חיים פלאהר שעכט דארטן, און ער האט נישט געוואוסט פון דעם, ער איז דאך ביזי, צו נחום ראזנבערג האט יא א כשר'ן האטליין צו נישט איז ער דאך ביזי נישט צו לערנען, אט זייט ער האט דאס געהערט האט ער אנגעהויבן צו וואקן מיט די טשיקנס, ער נעמט זיי פאר א וואק. נאכדעם בין איך געגאנגען און כ'האב געטרייט רבי אהרן שחיטה וואס כ'האב געקויפט דורך פאפא, די מעשה מיט די מאסקאווי דאק ווייסט איר דאך, כ'האב דירעקט געקויפט דורך פאפא ווייל איך ווייס זיי האבן בודק געווען צומת הגידין אפילו ווען רבי אהרן האט נישט בודק געווען, נאכדעם בין איך געוואויר געווארן אז קיינער האט נישט געוויסט, קיינער האט נישט געוויסט אז מ'שעכט מאסקאווי דאק, סאו וואסערע מין דזשאוק איז דאס, כ'האב אפגעקאלט רבי געצל דעמאלטס אויפן טעלעפאן. כ'האב נישט גערעדט צו אים דירעקט ווייל ס'איז שוין געווען נאכן חרם, אבער א רב האט מיט אים גערעדט, פרעגט ער אים וואס האט מען גע'שחט'ן? זאגט ער נו ווייס איך דען, איך בין דען אין בית השחיטה, איך זיץ און לערן. אזוי ווערט מען צוביסלעך געוואויר אז אלעס וואס דו האסט געמיינט ס'איז כשר איז טרייפה. מיל מארט האט געוואלט כשר'ן דעם חזיר פיסל, האט ער אריינגענומען רב חזקאל רוט און באצאלט אפאר הונדערט טויזנט דאלער הכשר געלט, מ'האט געשטעלט איינעם יאקאבאוויטש, ער איז סופאוזינגלי. דער משגיח אויף ניקור האט אבער אליין געזאגט דרייצן גוים אויף איין זייט, צוועלף אויף די צווייטע זייט, און אינמיטן קומען אראפ אלעס וואס די גוים האבן מנקר געווען. פרעג איך אים, דו קענסט דורכקוקן יעדע שטיקל? זאגט ער, א נעכטיגן טאג, איך קוק איינס פון צען. ס'איז אלץ ליצנות די גאנצע זאך. יעצט, ווען דו קויפסט שוין אויפן בעסטן פלאץ, דו קויפסט שוין פון, לאמיר זאגן, פון פאפא, צו אפילו פון בעלז וואס זיי שעכטן ביי רב אהרן ביסטו אויך נישט זיכער אז ס'איז כשר, וועסט געוואויר ווערן פינף יאר ארום אז ס'איז געווען אן אנדערע פראבלעם, וועגן דעם זאג איך אז ס'איז טריפה, אבער נישט אז איך גיי טאקע ממש בשאט נפש אריין אין א מיעל מארט קויפן פלייש, נאו וועי, מ'טרייט אויסצוארבעטן אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט אויפן בעסטן אופן כשר. ס'איז געווען אמאל איינער האט גע'שחט'ן, ער הייסט שוין נאך גאר א חשוב'ער שוחט, ער שעכט נאר א בהמה און פאר מיוחסים. בין איך געגאנגען אין קווינס כ'האב געזעהן ער שעכט עס דארט וואו מ'הרג'עט רעביטס מ'הרג'עט אלע גוישע פלייש און האלאל מיעט פרעג איך אים דאס איז דאך אן אייזענער טיש דאס איז דאך פול מיט בליעה פון פון טרייפות וויאזוי מעגסט דו דא שעכטן פרעגט ער מיך פי וויאזוי איז אייך דאס בייגעפאלן זאג איך אים אוי אויב דאס דארף מיר בייפאלן דאן ווייס איך נישט צו איר מעגט שעכטן דאס איז די ערשטע אלף בית פון חדר איר פארשטייט וואס דא טוט זיך. סאו בקיצור אן די לאנג ראן איז אלעס פול מיט פראבלעמען נאר מ'ווערט עס געוואויר שפעטער, וענתה בי צדקתי ביום מחר האט דערציילט ס'איז געווען אמאל גרויסע פראבלעמען האט געפרעגט רבי שלמה קלוגער האט ער געזאגט ס'איז געווען טרייפה עה ס'איז נישט קיין חילוק האט ער געזאגט אז במשך א לייף טיים פון יעדן מענטש פילט זיך אן דער בויך פול מיט א חזר'ל א גאנץ חזר'ל נאר דער חילוק איז פארוואס מ'איז מהדר מיט כשרות מיט אלעם ס'זאל זיך נישט אנפילן אפאר חזירים אבער ווי מיט די אלע מיסטעיקס וואס איז געווען און דאס נאך געווען אינדערהיים. און וואס איז היינט? ס'איז א דזשאוק! און וועגן דעם האב איך געזאגט, איך פאפ מיך נישט. אבער נישט אז חלילה איך גיי קויפן טרייפעס, ווייל ווען איך האלט ביים קויפן טרייפעס קען איך דאך קויפן א טרייף אינעם סטאר פאר העלפט צו פאר א דריטל פון די געלט. נאו נאו נאו, איך טריי די בעסט. נאר, ליידער געלונגט עס נישט. מיר האט דערציילט א שוחט אז דער גראבער הילל וואס ער איז געווען דער בעל מכשיר אויפן וויינלאנד, ווען ס'איז געווען טרייפע פלעגט עס דער סקווערע שוחט, צו א אנדערע ווער עס איז געווען צוויי טעג, צוויי טעג איז געווען הרב קליין און צוויי טעג איז געווען עפעס א סקווערע שוחט, האט ער מיר פארציילט אז ער איז אמאל אראפ אין סעלער, מען האט אלעס אראפ געווארפן אונטן, ער איז אמאל אראפ אין סעלער און ער האט געזען אז מען פיקט דאס אויף און מען לייגט עס צוריק, קיינער ווייסט נישט, שפעטער האט עס די גאווערמענט געכאפט האבן זיי געגאסן א דיי, א בלויע דיי. צו ס'איז אמת צו נישט, איך נעם א דיסקלעימער, באט אנפארטשענעטלי גלייבט מען היינט אלעס, סא אז איר ווילט מיר סתם וויי טוהן, העי, טוהט נישט, איך עס נאר א כזית, איך טריי די בעסט צו מינימייזן די אלע קאמערשעל שחיטות, און איך טריי די בעסט, אבער איך זאל זאגן אז איך פאפ מיך? נאט רילי, איך בין נאכנישט סטופיד, איי מייט לוק איט באט איים נאט, איך ווייס ווי מען האלט. די מהדרין קריעם ענד טשיז האט זיך געטוהן דעמאלטס א גאנצע זאך, מען נידעלט די בהמות, אלל אוו א סאדען איז שטיל געווארן. האב איך געפרעגט א משגיח, פרעג איך היינט איז בעסער, זאגט ער ניין, אין אנפאנג האבן זיי געלייגט עפעס אויפן סימנים מ'האט גענומען, אבער היינט זאגט ער נעמט מען דארטן וואו ס'איז דא ווייניג בהמות וואס מ'האט גענידלט, איז פארלאט מען זיך אז די רוב זענען נישט גענידלט, יעצט איך ווייס נישט וויאזוי זיי ציילן רוב צו יעדן טאג צו יעדע וואך, ס'אינטערעסירט מיך נישט, צעלעמער רב איז געווען א פוסק נפלא. און א רב אינדערהיים שרייבט ער דארטן וועגן די לופ, צו מען מעג אריינלייגן די לופ, ווייל די לופ קומט דאך פונעם מאגן, ס'איז א שאלה פון בשר בחלב ס'איז א גאנצע מעשה. פרעגט ער דעם טשיבינער רב, שרייבט דעם טשיבינער רב, אני מתמיה על עצמך אין מבטלין איסור לכתחילה? און ס'איז איינע פון די שווערסטע פראבלעמען מיט די לופס, איר מיינט אז היינט נוצט מען נישט אלע לופס? מיר האט געזאגט א משגיח אז היינט, דער משגיח ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז, סאו דאס איז דער חילוק צו איר ווילט סתם מיר וויי צו טון צו אריינזאגן און ברענגען מיין צד.

פון ווען מ'האט אנגעפאנגען לייענען וזאת הברכה, דאס איז שוין א שטיק צייט צוריק, פון שבת האזינו נאכמיטאג האט מען שוין געמעגט זאגן מעביר זיין די סדרה, אין שולחן ערוך סימן ר', אורח חיים סימן רפ"ה שטייט אין שולחן ערוך מיום ראשון ואילך חשוב עם הציבור, דארט וואו שטייט אז פון שבת ביי מנחה, די משנה ברורה דארט סעיף קטן ו' ברענגט צו פארשידענע, ברענגט אלעס צו, און ברענגט צו דעם ביי דעם אין שער הציון, און געבן א קוק דארטן. און קוקן אין סעיף קטן ז' אין משנה ברורה און אות י"ב אין משנה אין שער הציון און ממילא אוואדע על פי נגלה מעג מען זאגן מעביר זיין די סדרה א לאנגע צייט צוריק פון ווען מען האט אנגעפאנגן ליינען וזאת הברכה אבער וואס איר האט געזאגט אז מען קען שוין מעביר זיין פרשת בראשית דאס איז נישט אמת דאס איז א טעות איר מוזט צוריק ציען מען טאר נישט מעביר זיין פרשת בראשית. ביז מען וועט האבן געליינט בראשית אין די תורה, דאס איז שמחת תורה, זאל זיין שמחת תורה נאך ותיקין, אבער מען טאר נישט מעביר זיין די סדרה יעצט, אויב איינער איז מעביר די סדרה פרשת בראשית יעצט אין סוכות האט ער נישט מקיים געווען די מעביר זיין די סדרה עם הציבור, ס'איז בעסער צו ליינען. ס'איז בעסער צו ליינען פרשת נח, מעביר זיין די סדרה בראשית, וואס דעמאלס איז דא א דעה ער האט יוצא געווען, איידער מעביר זיין די סדרה פאר פאר פאר מ'האט געליינט אין סי' סי' רפ"ה סעיף ג' שטייט דארטן אז מ'זאל ענדיגן די סדרה מעביר זיין די סדרה פאר די עסן שבת, טאמער נישט אחרי אכילה עד המנחה, א טייל זאגן ביז מיטוואך א טייל זאגן ביז שמיני עצרת. און בקיצור האמער דא זמנים מעביר זיין פרשת אויף בראשית האמער דא ביז שבת בראשית בייטאג פאר די עסן אדער פאר אדער ביז מנחה אדער ביז מיטוואך פרשת נח אדער ביז שמיני עצרת דאס הייסט שמחת תורה דעמאלטס איז ממש עם הציבור אבער ליינען פריער איז נישטא קיין שום דעה מען זאל מעגן ליינען די וואס מעביר סדרה פאר פאר שמחת תורה, פאר מ'האט געליינט בראשית האט ער נישט מעביר געווען די סדרה עם הציבור. יעצט אויב איר געדענקט האב איך געזאגט דעמאלטס אז דעם טעם פארוואס ער העט עס מעגן טוהן איז, איך האב געזאגט ס'איז טאקע נישט הונדערט פראצענט עם הציבור נאר וואס גייט געשעהן איז אז ער גייט נישט מעביר סדרה זיין נאכדעם וועט קומען, דאנערשטאג פרייטאג און שבת איז שמיני עצרת שמחת תורה און שבת, נאכדעם וועט אויף אים אנפאלן אז ער האט נישט מעביר סדרה געווען בראשית, נאכדעם ביי נח העט ער שוין זיין איין וואך ארויס און ביי לך לך א צווייטע און ער העט עס נישט טוהן. איז די גאנצע ענין פון מעביר סדרה זיין האב איך דורך געשמועסט מיט א רב וואס ער קען ד' חלקי שלחן ערוך און ער קען דעם פראקטיק, ער קען די גאס. ער איז משונה'דיג נתפעל געווארן אז איך בין ארויסגעקומען אז מ'זאל מעביר סדרה זיין מיט אפאר יאר צוריק אז רוב ישיבות, רוב תלמוד תורה'ס, ס'הייסט ישיבה קטנה'ס, און רוב יונגעלייט היינט האבן קיינמאל נישט געוואוסט פון אזא מין זאך אז מ'איז מעביר סדרה, האב איך געמאכט ס'זאל זיין גרינג, מ'זאל מאכן די גאנצע פרשה איינמאל ביז. זונטיק ביז שני מאנטיק ביז שלישי און מען זאל נישט זאגן שנים מקרא ואחד תרגום אזוי ווי די שיטה אז מען זאל זאגן צוויי פסוקים און דעם תרגום ווייל מען ווערט צומישט ס'איז אביסל שווער אויך ס'איז שווער מיטצוהאלטן די פרשה אזוי האב איך געזאגט מאכטס אזוי ווי שטייט אין של"ה הקדוש און ווי אנדערע ברענגען צו אז מען זאל מאכן ביז א פרשה יעצט די פרשה וואלט מען געדארפט מאכן ביז א פתוחה מיט א סתומה האב איך געזאגט מען זאל מאכן נאר ביז שני ביז שלישי, למעשה דאס אלעס איז געווען דורך געשמועסט מיט א ערנסטן מורה הוראה נאך פאר איך בין ארויס אין די מערכה אז מען זאל עס טוהן, יעצט די וואך איז פרשת וירא, שוין האבן מיך אפגעקאלט צענדליגע אינגעלייט אוי איך האב נישט געוויסט איי מעסט אפ אלרעדי איך האב נישט מיטגעהאלטן איך האב נישט מיטגעהאלטן. און אנדערע האבן מיר געזאגט איך האב מיטגעהאלטן מיט אייך און איך האלט מיט און איך וועל דאס יאר אויך מערטשעם ענדיגן. סא דאס איז געווען אזא מין זאך וואס די הלכה ווייסן מיר אונז נאר אונז האבן מיר אויך געוויסט דעם פראקטיק אז מען טוט עס נישט און ווען איט פיילס אפ א לאט קען מען נישט מיטהאלטן איז במילא דאס איז געווען דורכגעשמועסט מיט אן ערנסטן רב איך קען אייך זאגן ווער די רב איז אז איר וועט מיך אפקאלן. ווייל איך וויל נישט דעם רב מפרסם זיין אויף מיין האטליין, ווייל אפשר איז עס נישט, עס איז אים נישט ניחא. און ער האט מיר אפילו געזאגט ס'איז דא איינער פון די אחרונים וואס האט מיר עפעס געזאגט וואס פון דארטן איז משמע אז מען קען עס טון, איז במילא שיס נישט, שיס נישט, צי צוריק צי צי צוריק, אה, האסט שוין געלערנט אפאר שיטות, אונז קען מיר אויך די אלע זאכן. יעצט קוקט מען אבער וויאזוי ס'זעהט אויס די גאס. ווי זעהסטו מיר אויס? אזוי ווי א איד געקומען אמאל צום בריסקער רב א געפרעגט א שאלה אויף א שטיקל פלייש זאגט ער אזוי דער בריסקער רב אויב ס'איז דער קורקבן איז עס כשר אויב ס'איז דער זפק איז עס נישט כשר אויב ס'איז דער מח איז עס נישט כשר קיצער דער איד וואקט ארויס דער האט אויסגערעכנט אלע שיטות פון די ראשונים און די אחרונים דער איד וואקט ארויס פרעגט ער דעם בריסקער רב דאס פלייש איז כשר צו קאכן צו נישט? זאגט ער איך ווייס נישט איך ווייס נישט ווי דאס געהערט מען דארף קענען די גאס און מיט די רבנים וואס איך שמועס דורך אסאך עניינים. דאס איז אלץ די וואס זיי קענען די גאס, ענד יו וויל בי סופרייזד ס'איז דא רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויפן חרם און היינט, זיי האבן נישט די די קארידזש צוריקצוציען און זיי ווילן נישט פארלירן זייער פנים, אבער זיי אליין שיקן צו מיר און זיי פרעגן מיך אויף געוויסע זאכן וויאזוי צו הענדלען, סאו דאס איז אלעס דורכגעשמועסט, מיינט נישט איך בין געווארן פלוצלינג א רעדנער, אלעס איז בטוב טעם ודעת דורכגעשמועסט מיט רבנים. דאס אליינס אז איך זאל האבן א האטליין וואס איז קודם האט עטס געשריגן ס'איז א מנוול'ישע האטליין ביז מ'איז ארויסגעקומען אז ס'איז דאך ליידער א חורבן אינעם דור דאס אליינס איז אויך געווען דורך געשמועסט מיט רבנים וואס האבן עס געבעקט שטילערהייט. סא זיץ רואיג, אונז קען מיר די אלע שיטות אין שולחן ערוך. איר זאגט נאך אלץ, איר זענט נאך אלץ נישט מודה אז איר האט זיך טועה געווען וועגן שנים מקרא ואחד תרגום, האט נישט געזאגט קיין שום בירור הלכה, מען מעג מעביר סדרה זיין וזאת הברכה שמיני עצרת שמחת תורה און חל המועד, דאס איז אמת, דאס איז מבואר אין שלחן ערוך, אבער וואס איר האט דא מחדש געווען א נייע פאטענט אז מען קען מעביר זיין פרשת בראשית, פאר שמחת תורה איז א טעות גמור, כ'האב אייך פארגעליינט פון שולחן ערוך און איך זעה נישט איר זאלט חרטה האבן, איך ווייס נישט, קען זיין זענט אינדערהיים און קענט נישט ארויסקומען קיין שול האט איר נישט קיין שולחן ערוך הלכות שבת, איך ווייס איך ווייס נישט פארוואס איר קענט נישט חרטה האבן, אין שולחן ערוך שטייט עס, די איינציגסטע טעם איז אז איר קענט נישט מודה זיין אזוי ווי ס'שטייט אין אגרות משה, און נאכדעם וואס איר זאגט אז איך טאר אויך נישט עסן קיין שום זאך.

נישט קיין מילכיגס. און שוין, און זאגט נישט אין מיין נאמען זאכן וואס איז נישט אמת. דאס איז קלאר איר האט טאקע אזוי געזאגט, איר האט נישט געזאגט אז מען מעג עסן אביסל יא און אביסל נישט, איר האט טאקע געזאגט מען טאר נישט עסן נאר ברויט, און דאס האב איך אייך געוואלט מסביר זיין דאס ברויט טאר מען פונקט אזוי נישט עסן.

נאר טאמער עס זענען אפיקורסים, און די בחורים האבן נישט געהאט קיין שכל צו זיין אפיקורסים. צו אן אמאל איינער איז געקומען אין א שטאט האט ער געהערט ס'איז דא אן אפיקורס האט ער געוואלט זיך חבר'ן צו אים, האט ער אים געזאגט דו ווילסט דיך חבר'ן צו מיר? יא! דו קענסט שס אויסנווייניג? זאגט אים ניין וועמען לאכסט איך קען גארנישט, סאו דעמאלטס קען איך דיך נישט אריין נעמען אין מיין קלאב אפילו. סאו אפיקורס הייסט איינער וואס ער ווייסט עפעס, די קינדער האט מען נעבעך גארנישט געלערנט, ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר, סאו וואס וואס האסטו יעצט געטון?

אז אן אשם תלוי ווייל ס'איז א ספק, אבער איך ווייס נישט, איך ווייס דען נישט אז טאמער האט ער עס געטוהן איז ער א מזיד? דאס איז דער חילוק צו דו ווילסט סתם מיר אריינפארן ווייל דו ביסט ברוגז אז כ'האב באליידיגט ר' בצלאל קליין, און ממילא האסטו דיך גענומען. ליסן, איך וויל דיר עפעס זאגן. אויב איך ווייס נישט אז מען ברענגט אן אשם תלוי נאר אויף א שוגג און ס'איז אזוי ווי איר זאגט מיט בשר מיט חלב און מען ווייסט נישט פון וועלכן מען האט געגעסן, אויב איך ווייס דאס נישט זעמער אונז ווי העוו א לאט אוו פראבלעמס. אוואדע זענט איר גערעכט, דאס איז נישט שייך קיין אשם תלוי, איך נוץ עס נאר אלס א מליצה, אזוי ווי אונז ווייסט מען דאך נישט ווער דאס איז און זיי ווילן דאך נישט אויסזאגן האב איך געזאגט פאר א דזשאוק אז זיי ברענגען אן אשם תלוי, א ספק חזר. עניוועי, איך וויל אייך עפעס זאגן, לאמיר עס לאזן ביי דעם. און איר, איר זאלט נישט אנברענגען מיין צייט, איך וויל נישט אנברענגען אייער צייט, איך געב אייך אן עצה, די זעלבע קאמפעני וואס איך האב, איר קענט זיי אנקאלן, ס'קאסט נישט קיין געלט, איר קענט עפענען א האטליין, איר קענט יעדע וואך ארויפלייגן אלע שטיקלעך, און איר קענט אויף יעדן איינעם ענטפערן, דעטס אלל, באט מאכט זיכער איין זאך, עט די ענד אוו די דעי, לעיקוואד דארף זיין אויסגעקלינט, דארט איז דא פול מיט חזירים, ס'איז די נאמבער וואן צווישן אלע אידישע קאמיוניטיס אין אמעריקע, וואס איז דא די גרעסטע, ביגעסט, פערסענטעדזש אוו אפפאל. ס'איז זייער שלעכט, און די אפפאל איז אז ס'איז דא בחורים וואס זענען צוועלף און דרייצן זענען שוין אויף דראגס, און מיידלעך זענען שוין אויף דראגס אין די יארן, סאו אינסטעד אוו פייטינג צו מ'האט יא מעביר סדרה געווען פארן ציבור צו נישט, דאס איז נישט די אישו היינט, די אישו איז אז די בחורים זענען נישט מעביר סדרה און זיי גייען ארום מיט זנות און מיט דראגס און מיט אלעם. און נאכדעם קומט נאך מתתיהו דעם וואס מ'האט געברענגט פון. לאנדן, איך ווייס נישט ווי מ'האט אים געברענגט פון געיטסהעד, ער שרייט נאך מ'טאר נישט גיין צו די פאליס, וואסער א דזשאוק, וואטס העגע העפענינג היער? סאו לאמיר טוהן קאנסטראקטיוו, און איך זעה איר קענט פיין רעדן, איר קענט פיין לערנען, עפענטס א האטליין און רעדטס וועגן טשיילד פראטעקשאן און טשיילד אביוז, אדער רעדטס וועגן שמירת שבת, דעמאלטס וועל איך זאגן אז ר' בצלאל מעג גיין מוחה זיין. רעדטס וועגן א סאבדזשעקט וואס כלל ישראל איז נעבעך זייער שטארק אנגעווייטיגט, וועט איר עפעס אויפטון פאר אידישקייט? די נטורי קרתא איז נישט דא פון זיי גארנישט, א פאוסט אפיס באקס פארוואס? ווייל זיי האבן קיינמאל נישט געבויט, זיי זענען נאר געווען צו באגראבן יענעם, סאטמאר רב האט זיך געשלאגן מיט די וועלט אבער ער האט זיך אויך געבויעט, ער האט געבויעט מוסדות התורה, געזאגט איך מוז האבן סאלדאטן, בוי דיך אויף, נישט סתם האק אריין אין יענעם, פון דעם וועסטו נישט אנקומען ערגעץ, שוין. זיי געבענטשט און האב מיר אלעס גוטס, כל טוב, א ברכה און הצלחה. כ'האב אויך געוואלט זאגן, ס'איז זייער שיין אז ער קריגט זיך מיט מיר און איך ענטפער אים צוריק, ס'איז נישט אזוי ווי ביי רעבעס מיט חסידים, אז די רעבעס האבן חסידים וואס זיי שלאגן זיך פאר זיי, דעמאלטס איט גאוס אוט אוו פראפארשען. כ'הער וואס ער זאגט, ער זעט אויס צו זיין א שטארקער בן תורה, אביסל האט ער ליב צו קריטיקירן אויכעט, אבער איך ענטפער אים, און איך וויל אים זאגן נאך א זאך, אונז האמיר א אלטע מחלוקת, איר ווייסט, אונז האמער א מחלוקת, איך האלט מען דארף גיין צו די פאליס און עטץ און מתתיהו סאלאמאן מיט די ליטווישע האלטן ניין אז מען דארף גיין צו די רבנים, רבנים רגליים לדבר, רבנים שטותים, איז איר קענט יעצט אנהייבן צו ברענגען הלכות אז מען דארף גיין נאר צו די רבנים א קטן איז נישט באגלייבט די גאנצע אונז גיימער דאך דאס דורך שוין זיבן יאר. פונדעסטוועגן דאך בין איך געפארן אויף ארץ ישראל, איך האב עלף רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אז נישט מען דארף גיין צו די פאליס נאר מען מוז גיין, איז במילא ביי ענק האלט מען דאך נישט פון דעם אויך נישט, ביי ענק האלט מען דאך אז מען זאל גיין צו מתתיהו סאלאמאן און ער וועט עס אוועקווישן אזוי ווי ער האט שוין געטון ביי אסאך קעיסעס, סאו ליסען וויר נאט אן די סעים וועיוולענגט, און איך ווינטש אייך אז איר זאלט קיינמאל נישט וויסן ביי אייערע קינדער וואס דאס הייסט ביאינג מאלעסטעד, און אוודאי נישט ביי אייערע אייניקלעך. און מען זאל שוין נישט וויסן ביי קיין שום איד אזעלכע צרות, ווייל די צרות לאזן זיך אויס זייער נישט גוט, ס'לאזט זיך אויס ליידער, מען גייט אף די דרך, און נאכדעם גייט מען אויף דראגס, חתונה האבן קען מען נישט ווייל מען איז אלל מעסד אפ, און נאכדעם קומט מען אן אז מען איז זיך מאבד עצמו לדעת צו שלא לדעת, מען אווערדראגט זיך ביי מיסטעיק, און מען גיבט א שטארב אפ און מען לאזט אפילו נישט איבער קיין דורות. גארנישט. פאר וועם איך ווינטש יא אז זיי זאלן עס פילן אויף זייערע קינדער און די אייניקלעך און די אור אייניקלעך זענען די רבנים און פארשטייט זיך די פעדעפיילס ווייל זיי זענען די טיעם וואס זיי ברענגען אונטער די וועלט ווי דאנט פארגיוו דעם ענד ווי וואנט דעם טא בי בליעדינג ענד הערטינג אזוי ווי זיי לאזן אז מען זאל אויסבליטיגן אונזערע קינדער די אינגלעך און די מיידלעך מען זאל אויסבליטיגן אונזערע בחורים אין די שילן און אין די מקווה'ס. און זיי בעקן זיי נאך, און אויך די אלע פון משמרת הצניעות וואס האבן גע'גנב'עט אלע יארן געלט עקסטארטעד און גארנישט געטוהן צו פראטעקטן טשילדרען, די אלע זאלן באצאלן די פרייז. סאו, יעצט זאל מיר גיין ווייטער.